פערליכע ניסים, אזאלכע ניסים וואס קיינער נישט צוגעוואוינט אפילו צו אזאלכע ניסים, שטעל דיר פאר אין די מדבר די קינדער געבוירן געווארן מיט קליידער, איר קענט אייך דאס פארשטעלן? און שטעל דיר פאר מען האט נישט געדארפט גיין קטנים מיט גדולים, מען האט נישט געדארפט האבן קיין פעמפערס, ווען נישט ווען זעקס הונדערט טויזענט מענטשן גייען אין א מדבר, איר ווייסט וואס.

געגעבן פאר משה רבינו. נאר וואס איז די פשט פון די אלע זאכן? די פשט איז, דער אייבישטער האט געוואלט האבן א דירה בתחתונים, אזוי ווערט געברענגט פון אלע ספרים, תניא רעדט דערפון אסאך. יעצט, א דירה בתחתונים מיינט מען נישט אז ער האט געוואלט וואוינען אין ירושלים, לונדון און פאריז, ער האט געוואלט וואוינען אפילו עמקי הקליפות ממש, ווייל דער אייבערשטער האט געוואלט אז אלע קליפות, אלע קליפות, זאלן אויך וויסן אז והתוודע ולהגלות כי הוא מלך על כל הארץ. ווען דער אייבערשטער האט אראפגעשיקט ס'געווען צוויי מלאכים זיי האבן מקטרג געווען אויף די וועלט, מה אנוש כי תזכרנו, זיי ווילן אראפגיין זיי ווילן מאכן ארדנונג, האט דער אייבערשטער געזאגט גייטס, עטס זען ווי עטס עטס אנקומען. עס איז געווען עזה מיט עזאל, צוויי מלאכים, זיי האבן געזען די בנות אלוקים, זיי האבן זיך פארליבט אין די מיידלעך, ס'א מורא'דיגע זאך דאס, ווען מ'גייט מברר זיין ניצוצים הקדושים, מ'גייט עס ארויס נעמען פון די עמקי הקליפות, איז מען אין א מורא'דיגע סכנה, א מורא'דיגע, ס'לאזט זיך נישט זאגן די סכנה וואס דער מענטש איז אין, איז למעשה איז די סטרא אחרא איז זיך מתגבר אויפן. און דאס איז די גאנצע פרשיות וואס מען ליינט און מען זאגט, מען איז געווען אין מדבר, מען האט נאכאמאל געזינדיגט און נאכאמאל געזינדיגט און נאכאמאל געזינדיגט און נאכאמאל געזינדיגט, ס'איז געווען אזא מין התנגדות פון די סטרא אחרא ווייל מען האט דארט אריינגעברענגט געטליכקייט, שטעל דיר פאר ווי האט דער אייבערשטער געגעבן די תורה? ער האט עס נישט געגעבן אין הר המוריה, ער האט עס נישט געגעבן אין ערגעץ נאר ווי? במקום הקליפות ממש, אין מדבר. יעדן יום כיפור ווען מען האט געשיקט דעם שעיר לעזאזל, ווי האט מען עס געשיקט? לעזאזל, דאס איז עזה ועזאל, אזוי שטייט אין זוהר, דארטן וואוינען די צוויי גרעסטע קליפות מלאכים פון הימל וואס זענען געווארן נעבעך קאליע, און דאס מוז מען מעלה זיין, און מיט דעם וואס מען האט זיי געשיקט די מתנות האט מען זיי געגעבן א שטיק קדושה אז זיי זאלן קענען צוריק קומען, און זיי וועלן צוריק קומען, ווייל כי לא יידח ממנו נידח. איז דאס איז די גאנצע זאך וואס דא שפילט זיך אפ אין די פעלדער און אין די וועלדער. עטס קוקן אין זוהר הקדוש, אלעס איז געווען אין די פעלדער, ר' שמעון איז געגאנגען אין שפאצירן אין פעלד, און דארטן האט מען מגלה געווען די גרעסטע סודות, ווייל דארטן וואוינען די גרעסטע קליפות, און כדי אז מען זאל קענען אריינברענגען אפילו ביי די גרעסטע קליפות די גרעסטע קדושה, האט מען געמוזט גיין אין די פעלדער. עס זעט אויס וועגן דעם האט מען אונז געגעבן א נסיון אז מען זאל שטימען פאר שמחה פעלדער, מען וואלט נישט געדארפט שטימען, פארוואס? ווייל אין די פעלדער ליגן די אינקא קליפות. סאו בעיסיקלי די אידן וואס האבן געטוהן די מישן, איז זענען געווען א מורא'דיגע חלק פון מגלה זיין כבוד אלוקות, און ווען משיח וועט קומען עס וועט זיין והיה השם למלך על כל הארץ, דעמאלטס וועט זיין ביום ההוא השם אחד ושמו אחד, און אלע קליפות וועלן בטל ווערן. און ס'וועט צוריקקומען די קדושה, אזוי ווי דער אייבערשטער האט געוואלט לכתחילה צו באשאפן די וועלט, אזוי ווי ס'שטייט אין בראשית, שטייט אזוי, זה ספר תולדות אדם, ביום ברא אלקים אדם, בדמות אלקים עשה אותו. איז קודם האט ער, דער אייבערשטער, האט געוואלט מאכן מדת הדין, און ער האט עס געטוישט. פאר מדת הרחמים און נאך מער דער שם די מדת הרחמים איז געווען נאך פארן אלוקים אויב נישט וואלט די וועלט נישט געהאט קיין קיום אבער א פערפעקטע וועלט וועט זיין נאכדעם ווען משיח וועט קומען און צו טוהן די מיני ארבעט איז זייער זייער א שווערע ארבעט און ממילא איז געווען א התגברות היצר אויף יעדע קלייניקייט איז געווען אזא געפערליכע התגברות היצר היינט איז אויך אזוי ווען א מענטש וויל עפעס טוהן קומען גראד ווען ס'איז א הייליגע זאך, קומען גראד התגברות היצר, מענטשן קאלן מיך אפ און זיי מאכן ליצ ליצנות, כ'האב געזען אין צייטונג אז ס'איז געווען צווישן דריי און צוויי, ס'איז געשטאנען טרי טו, איז געווען די לעצטע פאר חדשים צוויי און דרייסיג קינדערלעך וואס האבן זיך אומגעברענגט. קאלט מען מיך אפ, אה, ס'איז געווען ביטווין טרי ענד טו, ס'איז נאר אז זיי האבן עס פארקערט געלייגט, מ'האט זיך געדארפט לייגן ביטווין טו ענד טרי, טרי טו. אבער זאג פאר יענעם אזוי, איך וויל דיר עפעס מסביר זיין, ווען דו מאכסט ליצנות פון די הייליגסטע און די גרעסטע און די שווערסטע מלחמה וואס מען שלאגט זיך, מאכסטו ליצנות פון דיר, ווייל די סוף קען זיין אז דיינע קינדער האבן עס אויך באדארף האבן, און עס קען זיין דו אליינס וועסט עס באדארף האבן, דו ביסט נאכנישט זיכער ווי דו האלטסט מיט דיר, סאו לאז דאס ליצנות פאר דיר. עניוועי, ס'איז אריינגעגאנגען אין צייטונג. זיי האבן קיינמאל נישט געוואלט אריינשטעלן פון אונז גארנישט, מאלעסטן קינדער, ס'איז געווען אנגעזאגט פון די סאקמערע קאקמערע העדקוואדערס, מיט דעם זאלסטו דיך שלאגן זאלסט נישט אריינשטעלן גארנישט, האב איך געטון א גרויסע טובה, בהמות וואס איר זענט, וועם האב איך געוואלט ראטעווען, די אלע וואס זיי טוען די אלע מעשים מנוולים זענען נישט א חלק פון ענקער משפחה, כ'האב דאך ענק געוואלט ראטעווען פונקט ווי יעדן, יצחק שטערן לבנה האט א זון, וואס ער מאלעסטעט די שכנים, ער האט שוין חתונה געהאט און ער מאלעסטעט די שכנים, כ'האב געלייגט ארויף אמאל א ווידיאו ווי די שכנים ווי זיי זענען געוואויר געווארן אז ס'איז דא ווידיאוס זענען זיי געגאנגען און זיי האבן עס אויסגעבראכן אבער זיי האבן נישט געכאפט אז ס'איז געווען זעקס ווידיאוס זיי האבן נאר איינס צובראכן און מ'האט דאס האט עס אויכעט אויפגעכאפט די ווידיאו א חזיר ווי יצחק שטערן פרעגט א בחור'ל זאג צווישן די פיס ווען ס'קומט דיר ארויס די ווייסע זאך וויאזוי פילסטו איך האב געזאגט א בחור איך גלייב דיר נישט זיך נעמטס קויפטס אזאלעכע פעדערס קאסט פופציג דאלער און הערטס אים אויס מען קען אים אפילו פאטאגראפירן בשעת ער פרעגט עס, געקומען צו מיר אפאר בחורים און געזאגט זיי האבן עס, עס זעהט אויס דאס איז געווען זיין קאמען טאלק צום בחור פון קדושה, די ווייסע זאך צווישן די פיס, איך געדענק דער שייגעץ הלל וויינבערגער האט געזאגט פאר די בחורים אביסל מוסר האט דאך נישט געוואוסט וויאזוי עס צו זאגן האט ער געזאגט. די בחור האט צווישן די פיס א קדשי קדשים איז געגאנגען, א בחור האט זיך ארויפגעשטעלט ביי שמונה עשרה אויפן טיש, פרעגט אים דער ראש ישיבה, דער מגיד שיעור, פארוואס טוסטו דאס? זאגט ער, ווייל איך וויל אז יעדער זאל מתפלל זיין כנגד קדשי קדשים, אזוי שטייט דאך אין שלחן ערוך, זיי ווייסן נישט, זיי קענען נישט קיין חינוך, זענען מושחתים, און איך מיין דאך זייער משפחה פונקט ווי אן אנדערנס משפחה, איז דען נישט דא אין יעדע משפחה דאס גרעסטע טינופת? איז דא איינער מענדל שטיין? דער איז דער פלאטיטשענער, ער איז ביי די ישיבה קטנה איז ער די גאנצע פירער פון אפאר הונדערט בחורים האט ער געזאגט אויף זאליקא'ס האטליין די גרעסטער חרבן פאר כלל ישראל אין דעם דור איז נחום ראזענבערג אזוי איז ער געגאנגען און האט געשריגן ער האט א האטליין ער פירט אפ די יוגנט סאו פרעג איך אים כסדר אויפן האטליין איך האב אויסגעלערנט דיין זון זאל זיך אפשניידן פיפיק און וועלן ווערן א מיידל און האט זיך געוואקסן גרויסע בריסטן, די ווייסט אז פאר ער איז נאך געווען משוגע צו ווערן א נקבה האב איך ארויף געשטעלט א ווידיא ווי ער זיצט אין א קלאב ווי ס'איז דארט דא נאקעטע יונגלעך און מיידלעך און ער לייגט זיך אראפ ער נעמט א לעכט וואס ער ברענט און שטעקט עס אריין אין די מחילה פאר זיך ער ווייזט עס פאר יעדן די ברענעכץ איז געווען אינדרויסן. די אנדערע העלפט לעכט האט ער זיך אריינגעשטעקט, דאס איז נאך געווען מיט די לאנגע בארד, איז ער נאך געגאנגען, איך בין די גרעסטע רעב און ניגער פאר כלל ישראל, מ'האט געזוכט א קרבן ציבור נאר ברוך השם ס'ענק נישט געלונגען, ס'איז נישט אין מיין זכות, ס'ענק נישט געלונגען ווייל א שליח טוט א מורא'דיגע זאך. ס'ווערט געברענגט די שבט נפתלי, נפתלי דאס הייסט כי נפתולי אלקים נפתלתי עם אחותי, נפתלי מיינט א חיבור, תפילה איז א חיבור צום אייבערשטן, וועגן דעם שטייט נפתלי אילה שלוחה הנותן אמרי שפר. די הייליגער בעל שם הקדוש זאגט, דער דגל ברענגט עס צו אין פרשת ויחי, דיבור המתחיל נפתלי, ער ברענגט עס פון זיין זיידן דעם בעל שם הקדוש, נפתלי, יעדער ערליכער איד ווען ער דאווענט און ער איז זיך מחבר צום אייבערשטן הייסט ער נפתלי אילה שלוחה, ער איז א שליח, פאר די שכינה הקדושה וואס הייסט איילת השחר, הנותן אמרי שפר, איז ער איז מתפלל אויף די שכינה, ער איז מתפלל אויפן כלל ישראל וואס דאס הייסט תפארת ישראל, און דאס געבט פארן אייבערשטן כביכול כח צו אויסהאלטן דעם גרויסן גלות, דער אייבערשטער דארף אויך האבן כח, אזוי שטייט אין די ספרים אז ווען א מענטש טוט אפילו הפך דעם רצון השם, געט אים דער אייבערשטער אויך כח אז ער זאל עס קענען טון, ווייל אין אמת'ן, דער אייבערשטער האט דאך באשאפן די וועלט נאר פאר גוטס, און נישט אז מען זאל למשל גיין מיט א שיקסע, אז דו גייסט מיט א שיקסע וואלסטו געדארפט פייגערן, ווייל דער אייבערשטער וואלט דיר נישט געגעבן קיין כח, און דער אייבערשטער געט כח, און ער האט צער פון דעם. יעצט, הנותן אמרי שפר, דאס איז דער שופר, עס קומט יעצט דער קול שופר, מען גייט אנהייבן צו בלאזן דעם שופר, מיט דעם אלעמען טוט מען זיך קאנעקטן צום אייבערשטן, תפילין, איז אויכעט א קשר צווישן אידן און צווישן דעם אייבערשטן. תפילין של יד און דער של ראש, דער של יד זאל מחבר זיין זאל מחבר זיין די תחתונים לעליונים, דורך דעם וואס מען בינדט צו די תפילין בינדט מען צו דאס הארץ צום אייבערשטן, און דער של ראש שטייט דאך די תפילין דמארי עלמא וואס שטייט דערין מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. קשר פון תפילין פון דעם אייבערשטן ווייזט אז אונז זעמער אייביג באהאפטן צום אייבערשטן. יעצט נפתלי איז די אותיות תפילין. ס'האבן מיך אנגעקאלט אסאך בחורים יעצט, זיי האבן אנגעהויבן צו לייגן תפילין, ווייל איך האב זיי געגעבן א היתר, מען דארף נישט מער ווי קרישמע ענד דעטס איט, און איך האב זיי געזאגט איף יו אר ווערי דעספערעט איז נאר ביז ובשעריך, זאגן זיי זיי לייגן שוין א האלב יאר א דרייפערטל יאר תפילין, זיי טוען עס ערליך רעלידזשעסלי. און דאס האט אויסגעפעלט, דאס האט אויסגעפעלט דא אז מען זאל לערנען מיט אונז, קיינער האט נישט געלערנט, נפתלי איז געווען דער שליח, ער איז געווען יעקב אבינו'ס מעסענדזשער, אין תרגום יונתן בן עזיאל שטייט וישלח יעקב ויקרא לרחל וללאה, אין בראשית קאפיטל ל א פסוק ד' ווען ער האט געוואלט זאגן פאר רחל און לאה אז איצט גייען מיר אוועק פון דא פון לבן'ס הויז, וועם האט ער געשיקט? זאגט דער הייליגער.

ביי יעקב אז ער האט געשיקט א שליח מיינט עס ער האט געשיקט נפתלי. און דער אמת איז אין אין מדרש אין במדבר רבה קפיטל י ד פסוק י, פרק י ד פסוק י, שטייט אזוי, לפי שנפתלי כיבד את אביו יותר מדאי, ער האט מכבד געווען זיין טאטן, מער וויפיל מען ברויך, שהיה אביו שולחו לכל מקום שירצה, דער טאטע האט אים געשיקט איבעראל ווי ער האט געוואלט, והיה זריז במשלחתו, ער האט זיך צוגעאיילט אין זיין שליחות, ומצא קורת רוח ממנו, און יעקב אבינו האט געטראפן פון אים א געוואלדיגע סעטיספעקשאן, והיו אמריו נעימים עליו, און די רייד איז אים געווען זייער זיס. ווייל ער האט נישט משנה געווען גארנישט, ולכך ברכו אביו באילה שלוחה, האט ער אים געבענטשט אילה שלוחה שהיה רץ במשלחתו כאייל. ווייל ער איז געלאפן מיט זיין שליחות אזוי ווי אן אייל. נפתלי איז אויך געווען דער וואס האט מבשר געווען פאר יעקב אבינו'ן די בשורה אז יוסף לעבט. אונז זאגן מיר שרח בת אשר, אבער אז איר וועט נאכקוקן אין תרגום יונתן בן עזיאל אין בראשית קפיטל מ ט פסוק כ א שטייט אז ס'איז נישט געווען שרח בת אשר, ס'שטייט נפתלי געווען דער שליח, אין מדרש רבה אין בראשית מ ט שטייט אז נפתלי געווען דער שליח פאר אלע שבטים ווי מ'האט. געוואלט האט מען אים געשיקט און ער געמאכט די שליחות. ווען מ'האט געוואלט הרג'ענען יוסף הצדיק, ברענגט דער מדרש אגדה אין בראשית מ ט, פסוק כ א, איז געקומען נפתלי און ער האט געזאגט פאר יהודה, יהודה דו ווייסט נישט וואטס גאוינג אן, קום שנעל זיי אים מציל, איז געקומען יהודה, און ער האט אים מציל געווען. דער ענין פון שליחות ווייזט אז א מענטש מוז נישט האבן דווקא קיין אייגענע מישן, די שליחות אליינס איז אזוי גוט און אזוי שטארק אז צו זיין א שליח אזוי גוט און אזוי שטארק אזוי ווי ווען ער וואלט געהאט א עקסטרע מישן פאר זיך. ס'איז דא א ווערטל, א איד איז געווען די הצלה אין בני ברק אין די ערשטע צייטן,

כ'געב ענק אסאך קרעדיט, מיין טאטע איז געווען זייער אסאך צייט קראנק, מ'האט אים געדארפט שלעפן און טראגן. איינער פון די הצלה מעמבערס וואס זענען געקומען יעדעס מאל צו מיין טאטן ווייל ער האט געוואוינט לעבן דיוויזשאן עוועניו, האט געוואוסט אז מ'האט מיך געלייגט אין חרם, און ער האט געוואוסט מיין היסטערי. נעווער איז עס געווען א זאך אז דער מענטש זאל זאגן א ווארט פאר מיר, אדער זאגן נע, דיין טאטע אהער, נע, דיין טאטע אהין. כ'וועל אים יא אריינטראגן, כ'האב נישט אלץ געטון מיט אזא מין ערליכקייט. קייט אנבעליוועבל. בקיצור זאגט אים דער חזון איש, דער אייבישטער ווען דו עסט שטארבן עט ער האבן א פראבלעם, וואס איז די פראבלעם? די פראבלעם עט זיין עט ער וועלן געבן שכר פאר שמירת שבת, עט אבער נישט קענען ווייל ביסט נישט געווען קיין שומר שבת, עט מען דיך וועלן לייגן אין גיהנום ווייל ביסט געווען א מחלל שבת, עט ער דאס אויך נישט קענען ווייל. דו ביסט דאך נישט געווען קיין מחלל שבת, ס'איז דאך א מצוה. איז וואס וועט דער אייבערשטער טון? ער וועט דיר געבן אן אמבולאנס דארט אין הימל און ער וועט דיר זאגן פאר ארום און פארטיג. נישט קיין גן עדן און נישט קיין גיהנום. וועסט דרייוון אן אמבולאנס. דעם איד האט עס אזא ציפ געטאן אין הארץ אז ער איז געגאנגען און פארקויפט דעם אמבולאנס. ס'פארקויפט. נו דארף ער טאקע זיין דער גרעסטער מחלל שבת? ס'שטייט אפילו ווי ס'איז דא אן עירוב אין א שטאט זאל אדער די רב מחמיר זיין און נישט צו טראגן, אדער איין שבת זאל מען נישט טראגן, כדי שלא תשתכח הלכות הוצאה. מען דארף אלץ האבן א מענטש און זאגן אקעי, איין און פופציג שבתים א יאר האב איך געטון מצוות, איין שבת וויל איך האלטן ווי ס'דארף צו זיין. עניוועי, איך זאג עס נישט אלץ הלכה למעשה אבער דאס איז אויך נישט ריכטיג, מענטשן דארפן האבן די הצלה. עס קומט אויס אז די שליחות אליינס איז א מורא'דיגע זאך. דער תרגום יונתן זאגט אז נפתלי איז אויך געווען א שליח ציבור, שטעל דיר פאר, דער תרגום יונתן אויפן פסוק נפתלי אילה שלוחה, יעצט, ס'ווערט געברענגט פון קאצקער ווערט געברענגט נפתלי אילה שלוחה אז ער איז געווען כסדר גרייט זיך מוסר נפש צו זיין פאר כלל ישראל, אילה שלוחה דאס איז די חסידה פון אלע חי. עס. ס'שטייט אז ווען זי גייט האבן א קינד האט זי מורא'דיג צער ווייל איר רחם איז זייער שמאל, שיקט דער אייבערשטער א שלאנג זאל געבן א בייס באותו מקום און ס'הייבט אן זיך אויפצורייסן און דאס קינד קומט ארויס. דער בעל תפילה פון אלע חיות איז א אילה, דער שליח ציבור. לבקש מקל אכלם, אזוי ווי ס'שטייט אין ברכי נפשי, און אויכעט אז מ'זאל האבן די קינדער, איז אילה, די חיה איז מתפלל פאר אלע אנדערע חיות, און ס'בעט גארנישט פאר זיך, ס'בעט נאר פאר אלע חיות, וועגן דעם ווען די חיות עסן ווערט זי זאט. פארוואס? ווייל אין קלאמפיש עסט דאך יעדער אין איר זכות, און דער אייבישטער הערט אויס אירע תפילות, און ער ווערט פול מיט רחמים, אזוי ווערט געברענגט אויפן פסוק אין תהילים קפיטל מ ב פסוק ב, כאיל תערוג על אפיקי מים, כן נפשי תערוג אליך אלוקים, ווערט געברענגט דאס וואס איך זאג ענק יעצט אין זוהר הקדוש אין פרשת פנחס, די וואך ווערט עס געברענגט די וואך אין ארץ ישראל. און דאס איז דער פירוש פון נפתלי אילה שלוחה, אזוי ווי אילה וואס איז דער בעל תפילה פון אלע חיות, דער שליח ציבור פון די חיות, און ס'ברויך פאר זיך גארנישט, נאר פאר יענעם, וועגן דעם הערט דער אייבערשטער אויס אירע תפילות, אזוי נפתלי וואס ער איז דער בעל תפילה פון כלל ישראל און דער שליח ציבור, אין יעדן בית מדרש האט ער קיינמאל נישט מכוון געווען פאר זיך הנאת עצמו, נאר פאר כלל ישראל, דאס הייסט הנותן אמרי שפר. ער האט געהאט א ריינע תפילה ווייל ס'איז נישט געווען פאר זיך נאר פאר כלל ישראל און וועגן דעם איז עס אנגענומען פארן אייבערשטן. אונז געפינמער ביי די מלחמה פון סיסרא ווערט געברענגט אין תנא דבי אליהו אין פרק ט' אז ווער איז דאס געווען ווער האט זיך געשלאגן שבט נפתלי פאר גאנץ כלל ישראל איז זיך געגאנגען שלאגן זאגט דער הייליגער תנא דבי אליהו מה נשתנה זבולון ונפתלי מכל השבטים. פארוואס איז אנדערש זבולון און נפתלי פון אלע שבטים? שבאת תשועה גדולה לישראל על ידם, אז ס'איז געקומען א גרויסע ישועה, אזוי ווי ס'ווערט געברענגט אין תנך אין שופטים קאפיטל ד' פסוק ו', שטייט ולקחת עמך עשרת אלפים איש מבני נפתלי ומבני זבולון.

זיי האבן דעם זכות צו געווינען די גרויסע מלחמה מיט סיסרא יעצט. ס'שטייט אין במדבר רבה אין קאפיטל י ד פסוק י א אז נפתלי האט מכבד געווען זיין טאטן מער פון אלע שבטים, אמר רבי יודן כנגד האבות והאמהות הקריב נשיא נפתלי, נפתלי האט מקריב געווען זיין קרבן קרבנו, ער האט עס מקריב געווען פאר די אבות הקדושים און פאר די אמהות, למה כן? פארוואס איז ער געגאנגען מקריב זיין פאר די אבות און די אמהות וואס קיינער האט עס נישט געטון, לפי שנפתלי כיבד את אביו יותר מדי, נפתלי האט מכבד געווען זיין טאטן מער פון וויפיל מען ברויך, שהיה אביו שולחו לכל מקום די טאטע האט אים געשיקט איבעראל, לכל מקום שירצה ווי יעקב אבינו האט געוואלט והיה זריז במשלחתו, ער איז געווען א זריז אין זיין געשיקעניש, ומוצא קורת רוח ממנו.

נפתלי, אין ילקוט ראובני פרשת ויגש שטייט נפתלי אילה שלוחה, על נפתלי נאמר שהיה איש שלום, ולו, און אים, עשו אחיו האבן זיינע ברידער געמאכט א שליח לבשר שלום לאביהם, אים האבן די ברידער געמאכט א שליח, און ער האט אויך מבשר געווען פאר יעקב אבינו און ער האט געזאגט עוד יוסף חי, יעצט ווערט געברענגט אין מדרש ווען יעקב אבינו האט געזען אז נפתלי קומט פון דערווייטענס האט ער געזאגט, הנה נפתלי בא, יעצט קומט נפתלי, אדם טוב הוא, ער איז א גוטער מענטש און מבשר שלום, שנאמר הנותן אמרי שפר. יעצט, אונז געפינמיר ביי די ברכה פון משה רבינו, נפתלי שבע רצון איז דער ספרי אין וזאת הברכה, קאפיטל למד ג פסוק כף ג, זאגט, נפתלי שבע רצון מלמד שהיה נפתלי שמח בחלקו, ער איז געווען א צופרידענער מענטש, ער האט געהאט בימים, ער האט געהאט וואסערן, ובדגים, ובפרגיות מיינט מאן, ס'מיינט נישט די לבנה מאן, ס'מיינט מאן דאס וואס מען עסט אין המן טאשן, און מען מאכט פון דעם פיינע המן טאשן, און מען מאכט אויכעט מעדעצינען פון דעם, ובספינות, ומלא ברכת השם, דאס איז די בקעת גינוסר, די גמרא זאגט למה אין פירות גינוסר בירושלים,

מיט דעם האט ער אלעס געהאט. ער האט געהאט צוויי זאכן, קודם אז ער האט געהאט פון אלעם די ימים מיט אלעם, און נאכדעם אז ער איז געווען צופרידן, און דאס אז ער איז געווען צופרידן האט אים געמאכט אז ער זאל האבן אלעס. יעצט עס גייט קומען אזא ראש השנה, אזא יום כיפור, און אזא סוכות, למעשה מען דארף אנהייבן צו טראכטן וועגן מתפלל זיין צום הייליגן באשעפער, מען דארף זיך אויסבעטן א גוט יאר, און מען דארף זען אז ס'זאל זיין דאס יאר זאל שוין זיין אזא גליקליך יאר. למעשה די אלע מענטשן וואס זיי טוען שליחות ארבעט כאפן מכות, משה רבינו האט געכאפט מכות פון זיינע מענטשן, למה לקחתנו להמיתנו במדבר למה למה למה, כ'פארשטיי נישט, ביסט ארויס מיט א גרויסן רויב פון מצרים, דער ים האט זיך פאר דיר געשפאלטן, און יעדן טאג וואס מ'איז געווען און גייענדיג איז געווען ניסי ניסים, שטעל דיר פאר א קינד איז געבוירן געווארן מיט א קלייד, ס'האט מיטגעוואקסן מיט, קענסטו דאס פארשטעלן? און נאך א זאך, ס'ווערט דאך שמוציג, מ'שוויצט אין די מדבר, ס'איז נישט געווען קיין שוויצן, די ענני כבוד האבן געמאכט א ביוטיפול קליימעט, די עירקאנדישן סיסטעם האבן זיי געהאט. און בכלל דאס גאנצע, עס איז געווען איין שטיק נס, אלעס וואס דארט איז געווען איז געווען א שטיק נס, און מען האט זיך געהאלטן אין איין קריג מיט משה רבינו, ווייל דער שליח ער איז דער גאנצער מכה בפטיש, ער איז דער בריח התיכון, ער כאפט די מכות, ער איז דער וואס ער כאפט די מכות, בפרט נאך אז מען גייט ארויסנעמען אזאלעכע ניצוצים קדושים, מען גייט אריינברענגען אין די קליפות קדושה און ס'קומט ארויס די געוואלטיגע ניצוצים וואס די קליפות האבן איינגעשלינגען. ס'איז ממש נישט צום גלייבן וואס פאר א מלחמה דארט איז געווען. דער מענטש וואס ער האט געטראגן דעם שעיר לעזאזל האט אויך נישט מוציא שנתו געווען, פון דעסטוועגן דאך האט זיך יעדער געשלאגן אז מ'זאל עס קענען טון. איי, דאס איז דאך נישט די לעבן נאכדעם. צו ברענגען א כפרה פאר כלל ישראל, דער איזשביצער איז דאס מסביר, איז דאך אזא געפיל, איטס סאטש א ביוטיפול פילינג אז ס'האט זיך געלוינט די שטארבן אויך. די זעלבע זאגט ער ס'איז געווען די כהנים ביים צווייטן בית המקדש איז געווען אפאר הונדערט כהנים ביים ערשטן איז געווען אינגאנצן זיבעצן צו אכצן כהנים און די צווייטע בית המקדש איז געשטאנען רעלעטיוולי כמעט די זעלבע ווי דער ערשטע נאר צען יאר א חילוק זאגט ער נאר די כהנים האבן געפילט אזא קדושה זיי האבן עס נישט געקענט אויסהאלטן זיי האבן געוויסט זיי גייען שטארבן נאר ס'האט זיי נישט אינטרעסירט. ביקאוס דעי קדושה צו ברענגען פאר כלל ישראל א כפרה איז אזא הויעכע פילינג אז ס'לוינט זיך אלעס. יעצט, מיר שלאגן מיר זיך שוין אזויפיל יארן אז מ'זאל אויסלערנען דעם עולם אז ס'דא דראגס, ס'דא דראגס, ס'דא משכב זכר, סעקס מיט דראגס, דאס איז די צוויי זאכן וואס יעדער לעבט אויף, עזא מיט עזאל, די צוויי קליפות. אין אנפאנג האט מען געזאגט ס'איז שקר, ס'איז ליגנט, מ'האט זיך פראבירט מיט מיר מלחמה צו האלטן, וואס פאר א גוט יאר האט עטס מיט מיר מלחמה האלטן? ווער זענט עטס איך האב עפעס מיט ענק? איך זאג ענק די פעקטס אוו לייף, מען האט געפירט א בלוטיגע מלחמה און אלע באצאלן זיי נעבעך א ביטערע פרייז, זיי האלטן דאך נאך אין איין קומען, זיי דערציילן אז ביים בעלזער רב ר' שלומ'קע בעלזער, ס'האב איך געהערט אמאל פונעם אמרי חיים די מעשה, ר' שלומ'קע בעלזער ווען ער איז געווארן רב פון בעלז האט ער אמאל געזאגט פארן גבאי מ'זאל וויסן ביינאכט קומען נאך די חברה וואס האבן ארויסגעווארפן דעם ב"ח מיט אפאר הונדערט יאר פריער, כ'ווייס נישט מיט וויפיל הונדערטער יאר דער ב"ח געווען פאר ר' שלומ'קע בעלזער, אבער עס איז געווען זיין מסתמא א הונדערט פופציג צוויי הונדערט און אפילו מער, זאגט ער זיי קומען נאך די נשמות און זיי קלאפן אין מיין טיר אז זיי ברויכן א תיקון, מען געט זיי נישט קיין מנוחה, עטס ווייסט ווער דער ב"ח איז געווען? עטס ווייסט מיט וואסערע בזיונות מען האט דעם איד ארויס געווארפן? מען האט אנגעכאפט דעם איד און מען האט אים ארויס געווארפן, ערב שבת האט מען אים געגעבן דעם צעטל אז ער מוז פארלאזן די שטאט, מיט הונדערטער יאר שפעטער איז געווארן א איד א בעל הבית איז געווארן א מחותן מיט ר' שלומ'קע בעלזער, האט ר' שלומ'קע אים געפרעגט. דו ווייסט אפשר וואסער א זכות דו האסט צו זיין א מחותן מיט תורה? מיט תורה קען זיך נישט יעדער משדך זיין. האט ער געזאגט ניין רבי איך ווייס נישט. זאגט ער נו אז דו ווייסט נישט וועל איך דיר זאגן. זאגט אים ר' שלומ'קע בעלזער דו ביסט געווען אין יענע יענע צייט דער גבאי פונעם שול פון די קהילה ווען מען האט ארויס געווארפן דעם ב"ח און מען האט דיר געגעבן די צעטל אז ער זאל פארלאזן די שטאט נאך ערב שבת ווילן זיי זאל פארלאזן די שטאט, און למעשה האסטו עס גענומען אויף דיר, כאטש דו האסט געוואוסט ביסט איינגעשטעלט מיט דיין פרנסה, און דו האסט עס אים ערשט געגעבן מוצאי שבת. דער ראש הקהל האט געשריגן, איך זע דאך נאך אז דער ב"ח איז דא, וואס טוט ער נאך דא אין שטאט? זאגט ער, איך וועל דיר זאגן די אמת, איך בין, איך האב נישט געטראפן ערב שבת, איך בין נישט אנגעקומען עס צו געבן. האט דער ב"ח געהאט א שבת קודש נאך ווי ס'דארף צו זיין, ווייל ער האט נישט געוואוסט אז מען ווארפט. אים ארויס, דאס איז דיין זכות אז צוויי הונדערט יאהר צו וויפיל שפעטער האסטו דיך משדך געווען מיט תורה, ס'האב איך געהערט די מעשה פון אמרי חיים אליינס. סאו אין א געוויסע סענס דער שליח העז ע ביגער מישען דען עווריבאדי עלס, ביקאוז הי איז כולל עווריבאדי, ער נעמט אריין יעדן. און ממילא טוט מען זיך אויף אים אנרייסן, יעצט איך בין געגאנגען איך האב געזאגט פארן עולם א נארמאלע זאך, ס'דא סעקשועל אביוז און ס'דא דראגס, דער עולם האט מיך באפאלן ווי א לעצטער הונט, פארוואס? פארווען? איז דען דאס נישט טו דע בעדער אוו אווער קאמיוניטי אז ס'זאל זיין סעקס פרי ענד דראג פרי? שוין, איז דא דא איינער וואס איז יעצט נעבעך געשטארבן, ער האט געהייסן יאסי ווערצבערגער, ער האט געדרייווט א באס פאר קינדער, האט א שטוב מיט קינדערלעך, אונז האמיר געהאט אפגעשמועסט אז אונז, דעמאלטס האב איך געהאט מיינע צרות אז איך פאר וואוינען אויף ארץ ישראל, ער האט אויך געוואלט קומען, אונז זעמיר ביידע ידידים מיט הרב הצדיק ר' שלום יהודה גראס, וואס ער האט בימיו מציל געווען די שחיטה, נישט אז מען האט פארבעסערט, ווייל די רשעים זענען שטערקער פון אים, נאר ס'אויף אזויפיל אז ס'דא מענטשן וואס עסן נישט קיין פלייש, אדער זיי גייען אליינס שעכטן די פאר הינדלעך, עד כדי כך. ער האט זיך געזוכט א פלאץ אין א בית החיים האט ער געזוכט נאר אזאלעכע מענטשען זיי געווען וועדזשעטעריענס זיי האבן נישט געגעסן קיין פלייש על כל פנים די לעבן אים זאלן זיין אזוי עניוועי און די יאסי ער געווען א ברודער ער איז א ברודער פון אונזער געוועזענעם רב איך האב אמאל געדאווענט דא אין וויען ביז מען האט מיך פון דא אויכעט ארויס געווארפן אין וויען אונטן געווען א תלמוד תורה געווען א מנין ער איז געווען דארטן די רב. און ער האט געמופט אויף בארא פארק, עניוועי, זיין ברודער יעצט נעבעך אוועק, און אונז האבן אפגעשמועסט אונז גיימער קויפן אין טבריה א פלאץ, פארוואס? ווייל דער מוהרא"ש רבי לעזער שלמה האט געזאגט ער האט געמאכט יבניאל לעבן טבריה, ווייל שטייט אז משיח העט קומען בחלק של נפתלי, אזוי שטייט. די ערשטע ווי משיח העט זיך אנרוקן העט זיין חלק של נפתלי. פארוואס? ווייל ער האט מכבד געווען כיבוד אב. עניוועי, איז למעשה דער יאסל יעצט נעבעך אוועק, ער העט שוין אויף טבריה זעהט אויס נישט קומען וואוינען מיט מיר, איך האב מיר שוין געקויפט אין צפת עניוועי איך בין שוין סיק ענד טייערד פון ירושלים, דארט איז דא שקצים, דר'ערד ליגערס, איך האב נעכטן געטראפן דעם שייגעץ דורכגיין דא אין די גאס, דער גרויסער שייגעץ, דער לבנה שטערן. יצחק שטערן אז ער איז אין חינוך, פארוואס לאזט מען אים ער זאל נעמען קינדער אין סטעדיומס, פארוואס לאזט מען אים טוהן די אלע זאכן, נאר זאליק האט פאר אים מורא, און זאליק איז א בהמה ווייל ער קען אים גארנישט טוהן, ס'וועט ווערן אן אויפשטאנד און מ'עט אים ארויספירן, און מ'דארף אים ארויספירן, און מ'וועט אים ארויספירן, ווייל ער איז א טעראריסט, ער טאר נישט טוהן וואס ער טוט ווען ער איז א מחנך פון קינדער, און סאטמאר האט אים אייביג גענומען דעם גרעסטן טעראריסט, ער איז אזא אנדערע מחנך. איי דו הרג'סט אפ די קינדער? נאובאדי קעירט. אבער כ'האב נעכטן געטראפן גיין דא אין די גאס נארמאל, פלעגט ער מיר נאכשרייען אייביג אין די גאס ווען ער האט מיך געטראפן, אה, מ'האט דיך ארויסגעווארפן א היפ היפ היפ איך ווייס. וואס ער האט געשריגן ווייסעך נישט, אינטערעסירט מיך נישט, נאר יעצט האב איך געזען ער האט איינגענומען א שטימעניש, נישט נאר דאס, ער האט אנגעהויבן ער האט מיך אויסגעקרייזט און ער איז ארומגעלאפן ער האט אנגעהויבן צו לויפן כאילו איך גיי אים נאכלויפן, איך שריי דיר נאך? איך שריי קיינעם נישט נאך, איך פייט פאר וואט איז רייט.

גענומען א חיה וואס ער איז געווען דער וואס האט אנגעהויבן יעדן צו שלאגן, מען האט געדארפט א שלעגער האט מען איהם גענומען. יעצט איך וויל דיך פרעגן פארוואס משה עפשטיין האט געקענט שטיין אין סאטמארע מקווה און באקוקן צו יעדער האט א פיפיק צו נישט און קיינער האט אים נישט געזאגט קיין ווארט, ווי זענט עטץ געווען משמרת הצניעות? זענטס ביזי אין ירושלים מען כאפט מיידלעך, אין מיליטער. מען האט ביי אונז געכאפט יונגלעך אין יעדע מקווה, ווען איך האב געדאווענט אין קליימער געקומען צו מיר וויינען בחורים, מען הייסט אונז גיין יעדן טאג אין מקווה, דער ראש ישיבה פרעגט יעדן אויס מען איז געווען אין מקווה, און מען טאטשט אונז אין מקווה, יעדער חזר שטופט אין אונז אריין, דאס האט נישט געדארפט נעמען אן ענדע? וואס איז מיט ענק? בהמות וואס איר זענט. עניוועי, קומט א מענטש און קאלט מיך אפ אז ער האט געזעהן אמאל זיי ס'איז געווען אנגעזאגט פון די הנהלה פון דעם רוצח משה משה פרידמאן, ביסט דאך אן אלטער איד שוין, דו גייסט שוין פייגערן עני דעי, און דו'סט איבערלאזן פאר דיין זון דעם גנב און פאר אנדערע גנבים וועסטו איבערלאזן דיין פארמעגן, און וואס האסטו אויפגעטון אין דיין לעבן משה? מיט וואס קומסטו אהיים דו רשע מרושע דו? און בכלל איך האב דאך מיך געשלאגן פאר זייער טובה, איך האב נישט געשלאגן פאר מיר, יעדער ראצער איז א באלעבאס ער קען טוהן וואס ער וויל. יעצט משה פרידמאן האט געקענט ווען זיין די מאוסט געלונגענסטער גבאי און שטעלן סאטמאר אויף די פיס, איז לא די ער האט נישט געשטעלט סאטמאר אויף די פיס ער האט נאך צובראכן סאטמאר אויכעט, ער האט געטוהן. ער האט אריינגעברענגט א נועם המידות האט ער אריינגעברענגט, א משוגענעם, א מענטש וואס האט נישט געעפענט קיין אידיש ספר, ער האט א זוהן וואס האט אנגעמאכט א מולדת חוץ, פון דעם דארף מען זיך אונז לערנען.

דער רבי האט זיך אלץ געחידושט, דער רבי האט אלץ געפרעגט, פארוואס ענטפערט מיר קיינער נישט? מיר האט דערציילט א איד, ער איז געפארן אויף ארץ ישראל, גאר א אדם חשוב, א טשעבינער תלמיד, האט דער רבי אים געזאגט, קען זיין טשעבינער רב ענטפערט מיר נישט ווייל ער האט נישט געזען מיין ספר, איך געב אייך א מתנה, געבטס עס איבער פארן טשעבינער רב. יענער איז אריין צום טשעבינער רב, ער האט עס אים געגעבן, זאגט ער, איך האב געזען דעם ספר, ער האט נישט געגעבן קיין קאמענט, פארוואס? וואס האט אים אויסגעפעלט? ער זאל געבן א קאמענט? דאך שיקן די טעראריסטן. ווי האט זיך די בעלזער רב גערופן? די פון החינוך הישן וועם קומען אומברענגען? די אויב מען גייט אין טעראר האט סאטמאר געווינען אלל דע וועי קיינער האט אפילו נישט געבאדערט צו ענטפערן די רבי האט זיך געמוטשעט יארן און געשריבן א ויואל משה מיט על הגאולה ועל התמורה מיט קונטרס שלש תשובות די איד האט זיך געמוטשעט און געהארעוועט און מען האט אים איגנארירט לייק הי דאזענט עקזיסט פארוואס? מ'האט מורא געהאט פאר זיינע רוצחים. א איד איז אמאל אריין אין א האטעל און ער האט אנגעהויבן ער האט גערופן דעם האטעל אין אין קאורט אז ער האט געטראפן א מראה, א וואנץ האט ער געטראפן אינעם בעט, האט אים דער שופט געזאגט וועגן דעם רופט מען אין קאורט נעמט מען דעם וואנץ און מען ווארפט עס ארויס און מען שלאפט ווייטער, זאגט ער דעם וואנץ וואלט איך ארויסגעווארפן, דער וואנץ האט אבער געהאט ער געווען א טויטע וואנץ און ער האט געהאט א לוויה פון הונדערט טויזענט אנדערע וואנצן, פארשטייסט? דאס איז וואס דא איז געווען, אונז האמיר זיך נישט געשלאגן קיינמאל תורה'דיג, מען האט זיך געשלאגן איך האב גענגסטער שלעגערס און פארטיג, און קיינער איז נישט אינטערעסירט אין דעם, דו ווילסט רעדן תורה צו ווילסט רעדן גענגסטעריי?

ער העט זיין אונזער פירער? פאר אים וועמער אונז צאמנעמען מיליאנער דאלער? וואטס גאוינג אן היער? ס'איז געווען א שיטה מיט מיט טעראר, און היינט איז די גאנצע וועלט געווארן טעראר, קיינער האט נישט מורא, קוק איראן א אנגעקאקט לענדל וואס אמעריקע קען אים מיט די פליגערס טונקל מאכן אינמיטן טאג, דארף נישט שיסן קיין באמבעס. טשעפעט מיט אמעריקע, טשעפעט מיט ענגלאנד, און וועסט וויסן זיין חוצפה עט נאך מאכן ער זאל געווינען אויכעט, וואטש ענד סי, וועסט זעהן ווער ס'האט חוצפה דער געווינט, איז למעשה. דאס איז וואס דא טוט זיך און דאס איז וואס דא גייט פאר. ס'איז א שיטה פון טעראר. מיר טוט עס וויי, איך בין אן אוטסיידער און איך קוק צו וויאזוי מען האט גענומען דעם רעבן און מען האט אים אין דר'ערד געלייגט. זיי האבן נישט געכאפט. יעדעס מאל וואס זיי האבן געשלאגן האט עס געכאפט א האט עס געלייגט אן איי. איך געדענק דער באיאנער רבי האט געוואוינט אין די איסט סייד. איך פלעג גיין יעדן. חנוכה, ער האט געהאט א מנורה פון ריזשינער, געגאנגען יעדן חנוכה, געזען וויאזוי אן ערליכער איד צינדט אן חנוכה לעכט, וואס איך האב געכאפט אין סענד סטריט, דו גייסט צו דעם שייגעץ, אן אגודיסט, אוי, איך האב נישט געוואוסט אז ער איז אן אגודיסט, איך האב נישט אויפגעדעקט די ערווה, איך האב נישט באקוקט וואס דארט שטייט, יעדן האט מען געקענט אונטערן פופיק, פונקטליך וואס דארט טוט זיך, א איד אין אמעריקע געקומען, האט אויפגעכאוועט א שיינעם דור, קוק ער האט אויפגעכאוועט באיאנער רעבן, בתוככי ירושלים. גאר א איידלער מענטש, און שוין, נו וואס קען מען טוהן, די, מ'האט געבויט א שיטה פון טעראר, עס איז ענק געלונגען ווייל אינדערהיים האט עטס עס אויך געהאט, אבער היינט זעמער אלע טעראריסטן און זעמער זיך גרייט צוריק צו שלאגן מיט ענק פעיס טו פעיס. דער משה וואלט ווען געקענט אויפשטעלן סאטמאר אזוי ווי עס דארף צו זיין. גענומען א שייגעץ אין די גאס דעם סיגעטער, און האט פון אים געמאכט א מענטש, געמאכט א רעבע, און נאכדעם איז ער געגאנגען און ער האט בועט געווען אין אלע, ער איז געווען דער גרויסער לוחם קעגן נחום ראזענבערג אויכעט, אז מ'האט אים גענוצט מיטן איד, ווי האט ער געמעגט אריינשטעלן קעגן מיר זאכן, ווען איך בין דא אים צו סקרוען, איך האב אים געקענט ווען סקרוען, ער איז א NYPD ס'איז ליגעל, כ'האב אים געקענט פאר מיליאנער דאלער סוען, וויפיל איך וואלט באקומען, נאר וואס טו מיין אפאלעדזשי. אבער איך ברויך עס נישט פון זיי, זיי זאלן גיין זייער וועג, זיי האבן פארלוירן, זיי זענען דר'ערד ליגערס, און זיי וועלן אראפ ברענגען גאנץ כלל ישראל, די אלע וואס גייען אין זייערע מוסדות, אנלעס עט זיך אויפשטעלן איינער און עט זאגן רבותי עד כאן, אונז וויל מען נישט וויסן פון ציונות, פון בחירות, פון מיידלעך וואס מען נעמט אין מיליטער, אונז וויל מיר אז די קינדער זאלן וואקסן מיט אביסל אהבת השם און אהבת ישראל, ליב האבן איינער דעם אנדערן. די רעסט אוו איט איז אלל גארביטש, צו יענער גייט צו די בחירות צו נישט, און צו די אלע שטותים, די רבי האט גענומען הערץ פרענקל אריינגעשטעלט אין סאטמאר איז געווען אן אגודה, איז געווען א אויסגעשפראכענער אגודה, ער גערעדט פאר אגודה, ער האט נישט געהאט קיין ברירה האט ער אים גענומען האט אים געכשר'ט, די מנחת יצחק איז געווען א רב אין ענגלאנד אין א שול וואס נחום ראזענבערג וואלט נישט אריין געגאנגען דארט דאווענען, מ'האט געזאגט פארן רעבען, רעבע ביסט נאריש, ער העט זיין די הויפט פון די עדה, האט די רעבע געזאגט הלכות קנאות קען איך אים אויסלערנען אין איין נאכט. זיין תורה קען מען נישט אויסלערנען אין איין נאכט, פארשטייסט וואס דא טוט זיך? סאו עווענטשעלי זעמער אלע די זעלבע. און נאכדעם איז דא נאך א זאך, ס'האט מיך אויפגעקאלט א ירושלימער רב, א רב פון אין ירושלים, ער זאגט, בית דין האט געהאט א מורא'דיגן דורכפאל, רבי יוסף חיים זאנענפעלד האט געלייגט אין חרם א איד, וואס דער איד האט. ער האט גארנישט געמיינט שלעכטס, ער איז געווען א אויסגעארבעטער איד, ער האט ארויסגעגעבן א שאלות ותשובות ספר אויך, און ער איז געווען א איד וואס ער האט געהאלטן אז אין ירושלים זיצט מען און מען פוסטעוועט טאג און נאכט, און זאלן אלע גיין זוכן דזשאבס, ער האט געזאגט אפילו שמיטה מעג מען אויך ארבעטן, מען מוז דאך נישט אנפלאנצן, מען וועט בויען הייזער דעמאלטס, און ער האט געארבעט זייער שטארק. אז מען זאל אהערשטעלן ירושלים ס'זאל נישט זיין קיין שנארערס, ער פלעגט זאגן א גאנצע וואך זיצט מען ווארט אויפן טשעק, ס'קומט שוין די טשעק פון אמעריקע, טאמער ס'איז א טאג שפעט שעלט מען צאם, ווער ברויך עס האבן, גייטס ארבעטן, דאס האט דוד המלך געזאגט פשטו ידיכם בגדוד, מען מיינט נישט הארגענען, מען מיינט גאו טו ווארק, עניוועי, ער געווען אן איידעם פון ר' הלל קאלאמייער, געווען א גרויסער מענטש, און מען האט אים געלייגט אין חרם, פארוואס ער האט דאך געזאגט דעם אמת, מען לערנט נישט, מען איז ביזי מיט באלאוני, בקיצור. ווען ער איז געשטארבן, ער פלעגט געדאוונט יארן אינדערהיים, מען האט נישט געהאט קיין מנין, גארנישט, יארן אינדערהיים, ער האט אויך געהאלטן אזוי ווי ס'איז דא א בית דין קבוע אין ירושלים, ווייסט מען דאך פונקטליך וועגן תקיעת שופר, און זאל מען בלאזן שופר, ווען ס'געפאלט זיך אום שבת זאל מען אויך בלאזן שופר, ווייל ס'איז נישט שייך שמא יעבירנו ווייל ס'איז דא בעזעם קביע. בקיצור, מען האט אים געלייגט אין חרם, די אלטע ירושלים מעטאדע, מען לייגט יעדן אין חרם, כ'האב מורא אז ס'איז דא מער מענטשן אין חרם אויף יענע וועלט וויפיל ס'איז דא נארמאלע מענטשן, דו ווייסט זיי האבן געוואלט דעם סאטמאר רבי'ן דעם דברי יואל אויך לייגן אין חרם, דער רבי האט געשיקט דעם סיגוטער א שליח צום ליבאוויטשער און צו רבי אהרן קאטלער, פון די צוויי האט ער מורא געהאט, ווייל ווען זיי לייגן א חרם וואלט ער געקענט נעמען דעם גאנצן ויואל משה און אים איינפאקן און שיקן אויף אן אינזל, איז ער איז דער סיגוטער געגאנגען, כ'האב עס אליין געהערט אמאל פון סיגוטער. ער איז געגאנגען צום ליובאוויטשער רבי, האט דער ליובאוויטשער רבי געזאגט אזוי, אונזער מישען אין לעבען איז אריינצוברענגען אידען צו כלל ישראל, נישט ארויסצואווארפען לייגען חרם. שוין, האט ער דאך געוויסט דער ליובאוויטשער וועט נישט שרייבען קיין חרם אויף אים. דעטס איט. ער איז געווען א קלוגער איד. עטס קענטס אים באוויינען. ס'איז געווען יעצט זיין יארצייט. כ'ווייס נישט וואס ער איז געווען. ער איז געווען א פיקח עצום, א פאליטישען וואן אוו ע קיינד.

ער האט דאך געוואלט אז זיין ווארט זאל געהערט ווערן, האט מען זיך געוואונדערט, דער איד איז אין חרם. און דאס זעלבע האט דער יצחק לבנה שטערן געטון, ער האט געמיינט אז ער וועט לייגן א פלעק אויף נחום ראזנבערג, דערווייל, נחום ראזנבערג לאכט זיך אויס פון ענק, ער איז נישט קיין רבי אהרן קאטלער און נישט קיין ליובאוויטשער רבי, איר זענט א באנדע מטורפים, איך געדענק ס'איז געווען איינער. געשריבן, צוואה אז דער רבי האט געזאגט ער זאל ווערן רבי? פארוואס האט דער עולם געלאכט דערפון? ווייל ער פלעגט אפילו נישט דאווענען, זיי זאגן עס איז יש אומרים ער האט נישט גע געלייגט קיין תפילין יעדן טאג אויך נישט האט זיך געדרייט ביים רעבן אין שטוב פארשטייסט וואס דא איז געווען די אלע שמוציאנס האבן זיך געדרייט ביים רעבן אין שטוב עניוועי איז למעשה האט זיך יעדער אויסגעלאכט פון דעם בית דין האט געזעהן דעמאלטס

מעשיו לשם שמים, עטס ווייסט וואסערע א ירידת הדורות דאס איז, א ירושלימער רב רבי יוסף חיים זאנענפעלד זאל טוהן אזא זאך, אבער ער האט עס געטוהן, ער געהאלטן דאס מוז מען טוהן, זאגט מיר דער רב אז ער איז געווען ביי די לוויה דעמאלטס, ער איז געווען דארט, כ'ווייס נישט צו עס קען זיין צו די יארן שטימען נישט, באט קען זיין זיין טאטע איז געווען, ער האט אים איבער געגעבן, ער האט עס געהערט, רבי יוסף חיים זאנענפעלד האט געמאכט דאך א תקנה מען לייגט קיינמאל מער נישט קיין איד אין חרם, דעטס איט. ווייל זענען אזוי ביטער דורכגעפאלן אז האבן זיך געפילט אזוי ווי המן'ס טאכטער האט אראפגעווארפן נאכאמאל די צואה אין זייער קאפ אריין. יוסף חיים זאנענפעלד מרא דארעא דישראל, די וועלט האט פאר אים געציטערט, און ווייסט וואס איז געווען דער סוף, ער האט געמוזט איבערבעטן א איד וואס ער האט געלייגט אין חרם נאכן טויט, האהא ס'איז א דזשאוק, הא? ס'איז א גוטע דזשאוק, איז למעשה קומען דא ראצערלעך זיי לייגן חרמות, איצעלע גליק, אפילו פישן קען ער שוין נישט, ער העט לייגן מענטשן אין חרם. ווען איך האב מיך אנגעהויבן צוריקצושלאגן מיט אים, האט ער געשיקט זיין ברודער, ער האט א ברודער, און ער האט אים אלץ געשיקט ווי איך האב געדאווענט אין אוהב שלום, איצו איז דיר א ידיד און א ידיד, און און דיין ווייב מיט מיין ווייב זענען ידידים, זאג איך אים, העי, וואס האב איך מיט דעם אלעם, איצו האט געטון וואס מען האט נישט געדארפט, און איך העל אים רודף'ן ביז כ'העל אים ארויסרודף'ן, ס'איז שוין אבאוט טיים אונז זאל מיר האבן ערנסטע רבנים וואס זאלן איבערנעמען די אלע זאכן, און אונז זאל מיר האבן כשר'ס, סאו זיי האבן נישט געוואוסט אז מ'לייגט שוין נישט קיין מענטשן אין חרם, אבער מ'לאכט זיך אויס. חוץ פון דעם שטייט אז מען לייגט יענעם אין חרם פאר גארנישט, איז זאגט מען אדרבה, זאגט די גמרא אין מסכת מועד קטן, אז דער וואס האט געלייגט אין חרם איז אין חרם, איך האב יעדן געשריבן א בריוו און געזאגט אדרבה, אויסער דעם אויף מיין האטליין האב איך עס צענליגע מאל געזאגט, איך האב זיי אלע צוריק געלייגט אין חרם, איך האב נישט קיין מורא פאר זייער חרם, איך בין זיך גרייט צו פארהערן מיט זיי, עניוועי, סאו יעצט איז געקומען א מצב וואס דער עולם זעט שוין ווי מען האלט. מען האלט טיף אין דער ערד, די זנות איז געווען עד אין לשער, אז איך האב געזאגט אז אין די מקווה אין קליימער, כ'פלעג קיינמאל נישט גיין דארט, כ'האב זיך גע'עקלט, פלעגט מען זען ווי זרע שווימט ארום, ס'איז געווען מער זרע וויפיל מקווה וואסער, זיי שעמען זיך היינט מיט דעם, דער דיין דארטן ר' חזקאל טייטלבוים מ'האט אים געכאפט מיט זיין שוועגערן, זי איז געקומען זאגן אז זי האט געהאט מיט אים א בעילת איסור, זי וויל וויסן צו איז זי מותר לבעלה צו נישט, זי טענה'ט ס'איז געווען א א אונס, זי האט נישט מסכים געווען. און ער זאגט אז ער האט גענומען פילן וואס ס'מאכט די וואסער בלאז זאל ארויס קטנ'ען די קטנים, ער זעט אז ער קען אויך שוין נישט פישן, אוילים מדרך פשעם, זיי האבן אויפגעהערט צו פישן די אלע רבנים, האט ער אריינגעפישט אין א שוועגערן און איז קראנק געווארן, איז געווען א גאנצע ישיבת בית דין צו איז זי מותר לבעלה צו נישט, נאך א מזל ס'איז נישט זיין שוואגער כץ, ווייל ווען ס'וואלט געווען כץ וואלט עס געווען אפילו באונס אויכעט אסור, ווייל א כהן א כהנת איז באונס אויך אסור, דו פארשטייסט וואס דא גייט פאר? זיי האבן א פראבלעם מיט. מיר? עניוועי, סאו למעשה האבן זיי אנגעהויבן צו מאכן דא א גאנצע מאוומענט, מען גייט, מען גייט, האב איך זיי געזאגט, איך האב געלערנט אין סענדז סטריט, איך קען אלע ענקערע תכסיסי מלחמה, און אלע ענקערע בולשיט קען איך, און אלע ענקערע שקרנות קען איך, און ווען איך הער פון ענק א מעשה גלייב איך נישט, איך קען די אלע זאכן, זענען זיי געגאנגען און זיי האבן גענומען זיי מאכן א חרם, סא היינט קומען, כ'האב רבנות ווילן זיך איבערבעטן זיך איבערבעטן נישט, נא נא נא, די דעמעדזש וואס דו האסט געוואלט טון האסטו געטון. נישט דא קיין יאס מלאה בני מכיל אינני, מיין טאטע איז שוין געשטארבן, מיין מאמע איך בין שוין א יתום, איך וויל מיט ענק נישט האבן צו טון, און בכלל אויב איר זענט שרוף ווייס איך דאך נישט וויפיל נאך מענטשן זענען אריין געקראכן אין ענקער מחילה, עטס זענטס דאך די גרעסטע חזירים געווען, דער עלעגאנטער האט נישט חתונה נישט ווייל קיינער וויל אים נישט, דער עלעגאנטער האט נישט חתונה ווייל ער איז געי, ער האט אפגעטרענט א בחור ביי זיך אין מקווה וואס יענער איז היינט א גרוש האט זעקס יאר געהאט חתונה געהאט און נישט געברענגט קיין קינדער אויף די וועלט, ער פלעגט טון אזוי ווי די ער און אונן. ווען ס'איז געקומען צו אריינשפריצן, די פרוי האט ארויסגעשלעפט די זאך, און זי האט אים אלץ געפרעגט פארוואס טוסטו דאס? זאל איך דיר זאגן דעם אמת, מ'האט מיך אפגעטרענט אסאך יארן, כ'האב מורא צו ברענגען קינדער אויף די וועלט, און נאך זעקס זיבן יאר האבן זיי זיך געגט, זי האט חתונה געהאט און זי האט א שטוב מיט קינדער, און ער בחור'ט יעצט, דאס איז דעם גאלאנטער'ס וויקטים, און ס'איז דא נאך אסאך אנדערע אויך וואס זיי פארציילן אויף אים, עניוועי, סא דאס איז וואס דא גייט פאר, און אויסער דעם וויינבערגער דעם פאיער צדיק האט אויך נישט חתונה, זאגן ער האט געהאט אזא וואוילע ווייב. זי האט געהאט א לאך ווי יעדע פרוי, און זי איז געווען נערוון קראנק ווי יעדע פרוי ווען זי האט געהאט איר פיריעד, און ווי יעדע פרוי, אלע זענען זיי משוגע און צודרייט, און נאכדעם שפילן זיי ליבע צו יעדע פרוי. ער האט נישט חתונה ווייל ער איז א געי, ס'איז דא א איד וואס האט זיך געהארגעט, ער האט געהייסן דזשאו דיאנדזשעלאו, ער האט געהייסן דייטש, ער האט געוואוינט דארט אויף פען סטריט און מארסי, ער זאגט ער. דער איינער האט אין אים געשטופט אין די מחילה יעדן פרייטאג, ער ווייסט נאר נישט צו ס'איז דער עלטערע ברודער וואס איז דער היינטיגער פאיער צדיק, אדער זיין ברודער וואס ער איז א שוואגער מיט דעם סקוקוקולענער, ער איז דער דיין אין סקוקוקולען, וויינבערגער. פארשטייסט וואס דא גייט פאר? עניוועי, ער זאגט זיי ביידע געהאט גרויסע בערד, ער געדענקט נישט פונקטליך ווער. שוין ס'איז נישט קיין גרויסע נפקא מינה. סאו דאס איז וואס דא איז געשען. סאו האב איך געטראפן דעם שייגעץ אין די גאס, דעם יצחק לבנה, זאג איך אים אנטשולדיגט יצחק לבנה, יו אר פינישד, גאט גייט דיר נאכלויפן, ער נעמט זיך לויפן, איך לויף דיר נישט נאך, איך לויף קיינעם נישט נאך, פארשטייסט? ווי ס'איז געווען איינעם צו באגראבן איז געווען פראפעשענעל באגרעבערס, און זיי האט מען גענוצט, און זיי האבן פון דעם געמאכט גרויס געלט. אמעריקע איז א קאנטרי וואס איז פרידאם פאר עווריבאדי, און אפילו אז איינער וויל נישט זיין משועבד אונטער די סאטמארע טעראר מיט ענקערע תקנות, אלל הי העז טו דו איז ער קומט נישט אריין צו ענק אין בית מדרש, דעטס אלל, עטס קענטס נישט מחייב זיין קיינעם. און ווייל עטס האטס געוואלט מחייב זיין די גאנצע וועלט מיטן רבי'נס שיטה זענט עטס דורכגעפאלן אין די גאנצע וועלט, די אייגענע סאטמארע חסידים ס'איז יעצט געווען לג בעומר אלע סאטמארע זענען געפארן מיט אל על, און די נישט סאטמארע זענען געפארן מיט די אנדערע פליגערס, אלע סאטמארע זענען געפארן אויף ארץ ישראל. סא דעטס איט. סא דאס איז וואס דא גייט פאר מיט די גאנצע זאך מיט די שליחות, נפתלי אילה שלוחה, יעצט קומט איינער ער מאכט חוזק צו דאס וואס איז געשטאנען אז. תורה טו וויקטימס די לעצטע פאר וואכן מיט אסאך טרערן מיט די טויטע מיט דראגס, צו דאס מיינט טו פראם טרי, זאג איך אים זעסט דאס איז די שליחות, דאס האבן זיי געטון מיט משה רבינו אויך, דער מענטש האט זיי געברענגט אלע ניסים מיט אלע וואונדער מיט אלע, און יעדע זאך וואס איז נישט געגאנגען לויט זייער פאנטאזיע, און למה לקחתנו הוצאתנו במדבר, קומט א איד. ער מאכט טאקע געלט פון דעם, איך זאג נישט ער רעיזט מיליאנען, אבער ער מאכט אן אווערנעס ווארלד ווייד. וואס דא גייט פאר איז אנבעליוועבל, אויב ס'איז אמת אז ס'איז געווען טוירטי טו, און וואס ס'איז נאר געווען טו איז אויך גענוג, און וואס ס'איז געווען טרי איז אויך גענוג, ס'איז געווען טוירטי טו סועסיידס, מ'האט זיך געהארגעט היימישע, מ'רעדט דא פון אידן וואס זיי האבן אמאל געלייגט תפילין, און זייערע טאטעס לייגן נאך היינט תפילין, און זייערע מאמעס האבן אמאל געהיט נידות מיט מקווה, אזאלעכע זאכן זאל פאסירן, עס איז דאך אנבעליוועבל, זעמיר דאך ארגער ווי די גוים. מ'האט זיך צעלאזט און קיינער רעדט נישט, כ'האב אלץ געזאגט מ'דארף האבן קאנסטראקטיוו עדווייס, מ'דארף אין יעדע תלמוד תורה רעדן פון דראגס און יעדע מיידל סקול, כ'האב זיי געזאגט איך'ל ענק ברענגען פראפעשענעלס דעי דו איט פאר א ליווינג און זיי רעדן אידיש אויך, צו זיי גייען צו די בחירות? זיי גייען יא, ווען זיי וואוינען ווען אין ארץ ישראל גייען זיי, באט דעטס נאט וואט יו אר לוקינג פאר נאו, ווען אונז האמיר געזוכט א ראש ישיבה האט מען געכאפט נתן יוסף'ן ווייל ער געווען קלאר אין די שיטה פונעם רעבן. אונז האב מיר נישט דאס געברויכט, אונז האבן געדארפט האבן א מענטש וואס עס זאל נישט ארויסווארפן בחורים אין די גאס, ער האט אויך ארויסגעווארפן דער שייגעץ, ער האט ארויסגעווארפן בחורים אין די גאס, ביז איינמאל האט אים גאט באצאלט, ער האט געהאט אן אייניקל א אויסווארף, און ער איז געקומען מיט די בלויע כאקי דזשינס, און די ווייב, נתן יוסף'ס ווייב, איז אריין וויינען צו אים, קוק, זאגט זי, וויין דיך גוט אויס, און וואש אויס די הויזן, און זאג אים נישט קיין ווארט. אפשר וועט מען אים נישט פארלירן. שטייסט אויב עס האט אנגעכאפט אים אליינס האט ער שוין געזען אז עס איז ביטער. קען העפן טו עווריבאדי טו עניבאדי ענד עט עני טיים. יוחנן כהן גדול איז געווארן ביי די צדוקי ביי די אכציג יאר. שטעל דיר פאר. שוין געווען מסתם הונדערט פלאס ווייל ער איז נישט געווארן קיין כהן גדול ביי די בר מצוה. סא דאס דארפט ער צו קנאים אויסצולערנען דעט דיס. טינג איז נאט גאנא לעסט פאר לאנג, ווי העוו טו פעיס די ריעליטי ענד ווי העוו טו סטארט ווארקינג טו פיקס. איך פרעג א קשיא אזוי, אין קאליפארניע נעמט מען אַכט טויזנט דאלער א חודש צו ריהעביליטעיטן, וואו איז אונזערע דא אין ניו יארק, פארוואס האבן מיר אונז נישט אזאלעכע ריהעביליטעישאנס, אין אפסטעיט מען קען מאכן אזויפיל פלעצער, גוים האבן, ס'איז דא דעיטאפ ס'איז דא אנדערע, ביקאוז יעדער וויל וויסן וואט עם איי גאנא געט פראם די פיי, און טאמער נישט טוט ער גארנישט. דעטס אונזער קראנקייט, ווייל אונז זעמיר דאך קלאר אין די שיטה, דער אייבערשטער העט אונז פרעגן אויף יענע וועלט וואס האט עטס געטוהן פאר מיר, עטס וועט זאגן רבונו של עולם איך בין קלאר אינעם רבינ'ס שיטה, קלאר געווען, כ'האב געשאלטן די ציונים, כ'האב געגעסן באנדלעך, און יעדע באנדל הארגעט טויזענט ציוניסטן, ציוניסטן, מזרחיסטן, אגודיסטן, כ'דענק כ'האב געלערנט אין סאטמארע קעמפ האבן זיי געוואלט זעהן ווי איך זינג דעם ניגון, ווייל נחום ראזנבערג האט עס געזינגען, האב איך געזינגען עס, וכל המינים. כרגע יאבדו וכל אויביך מהרה יכרתו אוי ציוניסטען און מזרחיסטען אגודיסטען זאלן זיך אויסניכטערען כ'האב נישט געזאגט צו פארניכטען זאלן זיך אויסניכטערען און זיי חברה האבן נישט געזעהן זיי האבן נישט געכאפט וואס איך זאג און דאס איז געווען די גאנצע זאך קומען א פרעמדער ווייל איך קום פון וויזשניץ און אז איך האלט נישט אז די אגודיסטען זאל מען הארגענען איז וועגן דעם איז וואס ליסען יו קענט פארס רעלידשען ענד יו קענט פארס א שיטה ענד עטס האטס אזאלכע שקצים ווי יצחק לבנה שטערן מיט נאך אזאלכע איטס נאט גאנע ווארק, די ערשטע דורכפאל וואס ער האט געהאט איז געווען אין מיין מלחמה, ער האט געהאט אזא דורכפאל אז איך הער אז יעצט שרייען אלע טאטעס איך וויל נישט מיינע קינדער זאלן זיך חבר'ן מיט אים, זאלן גיין מיט אים צו די סטעדיאומס, אז ס'דא איינער וואס ער נעמט אראפ און דעטס איט, און מען דארף אים ארויסווארפן פון חינוך אויכעט, איך האב גענוג עווידענס און פרוף אויף אים אז מען זאל אים קענען מעביר זיין, נאר גארנישט, אין מיין משתה נישט יצחק לבנה שטערן, און פאר אלל איי קעיר העט מען ארייננעמען אין אן אנדערן שייגעץ.

נישט אז עס זאל זיך שוין אריינלאזן אין די שיטה בולשיט וואס מען פארקויפט איצט, נישט אז דעם רעבינ'ס שיטה איז בולשיט, עטץ האטס עס אויסגעטייטשט. דער רבי איז געזעסן, ער האט געוואוסט מען טראגט מיטן עירוב יעדן שבת ווען ס'געפאלט זיך דארטן אין סוכות, ער האט געוואוסט אז מען טראגט, און קומט א נייע זאך דער רבי האט געזאגט, דער רבי האט געזאגט, ער האט נישט געזאגט, פארשטייסט? עטץ אלע גייטס. עטס אויסגעלאזט ווערן, דאס איז עס. די ציונים וואקסן שטארק יעדן טאג שטערקער און שטערקער. פארוואס? ווייל עטס זענט נישט מקרב מענטשן מיט אהבת השם און ס'מקרב און ער איז א שייגעץ גיי שלאגטס ענק און מ'זעט ווי דער פאליס אפיסער שלאגט אן א בחור האט אים אראפגעווארפן אויף די פלאר און שפילט זיך מיט זיין מעשה מ'זעט עס און אן אנדער האט אויסגעפליקט א פאה פאר א בחור בהמות פאר וועם שלאגט איר זיך? פאר יצחק לבנה שטערן? ער לויפט ארום צו גבירים און ער כאפט גרויס געלט מען טוט, מען טוט, מען טוט, ווייז מיר איין קינד וואס מען האט געראטעוועט ער זאל נישט גיין אין מיליטער, ווייז מיר די אלע קינדער וואס זיי גייען יא, צו זיי האבן נישט אליין געוואלט, איך האב וויזשניצער חברים, ער זאגט זיינע אייניקלעך זיי פייגערן צו גיין אין מיליטער, זיי קומען ארויס זענען א אחות, זענען א נורס, עפעס, דעי דאונט קעיר, ס'איז נישט דא קיין אהבת השם, מען האט יעצט אנגעכאפט און ארויסגעווארפן צוויי הונדערט און זעכציק מיידלעך, איך האב איבערגעקערט גאנץ ארץ ישראל, איך האב ווי איבערצוקערן, פאר ערנסטע זאכן. און מ'האט יעצט געמאכט א נייע תקנה אז מ'האט שוין פינף יאר נישט געעפנט קיין סעמינארס, מ'גייט צולייגן נאך סעמינארס וויפיל ס'פעלט אויס. עטס ווייסט וואס דאס הייסט? דאס איז די גרעסטע אקאמפלישמענט, יצחק לבנה שטערן, מיט דיינע אלע משוגענע בלאפס און מיט די געלטער וואס דו שנארסט, האסט נישט געקענט באווייזן אזא זאך, קענסט באווייזן אז וואס? האט מען געכאפט עפעס א ספרדיש מיידל און זי האט נישט געוואלט גיין, זי האט יא געוואלט גיין? זי איז צומישט, איינמאל זאגט זי זי האט יא געוואלט גיין, איינמאל זאגט זי זי האט נישט געוואלט גיין, יא סאטמאר לאזט זיך, דער ירמי' הנביא, יוי יהיה מיר אונז האבן א חשבון מיט אים, ירמי' הנביא, הכשילם בעניים שאינם הגונים, דאס איז געזאגט געווארן פאר אלע צדקות וואס גייט ארויס אין סאטמאר, און דערפאר שטראפט אונז דער אייבערשטער אויכעט, אמאל זענען זיי געווען גרויסע עשירים וועלטי פיפעל היינט זענען זיי אלע דרערדליגערס, לעיזער קעסטנבוים דער גרויסער מיליאנער וואס ס'איז דא גרויסע ערנסטע שמועס וואס איך נעם טויזענט דיסקלעימערס אז ער איז געווען אינוואלווד אין דעם שטארקס רציחה. האט ער געבויט יעצט א הויז דארטן אין בעיקאן סטריט צו ווי ער האט געקארגט אפאר פאולס אריינצולייגן אין דרערד און יעצט די בילדינג בייגט זיך איין וואטש וואס דא גייט נאך זיין פארוואס האט עטס נישט קיין הצלחה עטס געטס דאך צדקה ווייל עטס געטס צדקה מען זאל אונטערברענגען מענטשן וואס זיי טוען פאר כלל ישראל דאס אלעס די אלע וואס האבן זיך געלאזט קאסטן פאר מיין צוועק אז מען זאל מיך אונטערברענגען די פאלן אריין אונטער אזא מין ביטערע קללה זיי האבן געטשעפעט מיט די קינדער פונעם אייבערשטן תינוקות שבית רבן, דער אייבערשטער האט נישט קיין שום הנאה אויף די וועלט ווי די תינוקות שבית רבן וואס זיי לערנען תורה, און מיט דעם זענט איר געגאנגען טשעפען מען זאל זיי יא קענען פעצלען און שטופן אין די מחילה, די אלע וועלן באצאלן מיט בלוט, דמים תרתי משמע, זיי וועלן פארלירן אלעס וואס זיי פארמאגן, און זיי וועלן פארלירן די אייגענע משפחות, און זיי האלטן שוין אינמיטן, איינער האט מיך שוין אנגעקאלט, איך האב געטשעפעט מיט דיר איך וויל דיך איבערבעטן, זיין טאכטער איז אראפ פון אידישן וועג, זאג איך אים היי דעטס יור פראבלעם, עס האט גארנישט מיט מיר, ווי האט דער ליובאוויטשער רבי געזאגט? ביי קארף. פרעגט אים וואס איז געשען מיט אייער בארד, דאס איז געווען תשמ א, ס'איז געדרוקט אין דעם ליובאוויטשער רבינ'ס תורות, וואס איז געשען מיט אייער בארד? זאגט איך ווייס ניט, רבי זיי האבן מיך אריינגעכאפט אין א קאר ווייל כ'האב פארגעלערנט תניא, זיי האבן עס אפגעשנוטן, זיי האבן עס ארונטערגענומען. זאגט ער, אויב אזוי האבן זיי ניט געטשעפעט מיט אייך, זיי האבן געטשעפעט מיטן בעל התניא, מיטן בעל שם טוב, איר דארפט אייך גארניט זארגן, ס'איז געקומען צו מאכן א לאוסוט, האט ער געזאגט טו גארנישט, דער בעל שם העט מאכן דעם לאוסוט, דער תניא העט מאכן דעם לאוסוט, נחמיה זעט אויס אז דער תניא קען, וואס האט דיך אריינגעיאטשקעט דארטן אזאלעכע מיני יארן וואס מ'האט נאך קיינעם נישט אריינגעיאטשקעט הונדערט און דריי יאר, שוין, און נאכדעם וואס ס'האט זיך געטון און ס'האט זיך געטון און ס'האט זיך געטון. ער איז געגאנגען נחמיה בהמה און ער האט געשיקט צו דעם טויטן רעבן דארטן אין מעזשיבוזש דארטן ער זאל אים איבערבעטן, דער טויטער רבי קען דיר יעצט גארנישט טון, עניוועי ער איז א צדיק, איך זאג נישט דער הייליגער בעל שם אבער יו העוו נאטינג טו דו וויט הים, און ער האט דיר גוט באצאלט און ס'איז דא אין די תורות תשמ א פון לובאביטשער רעבן אין ליקוטי שיחות קענסטו זען די גאנצע זאך, ער זאגט מ'איז געקומען אין אלע מקווה'ס און אלע שילן מ'האט זיי אויפגעטון אז מ'האט אפגעשניטן א בארד פאר א איד, זאגט ער איר ווייסט אז דיקנא קדישא. האט זיך מוסר נפש געווען פאר דעם אלע יארן, אוי האט ער גוט גערעדט, און ווער האט דען געוואוסט פון מ א ביז עיין א אז דער אייבערשטער לעבט און ער גיט פאר יעדן גוטס פאר טוהן גוט און ער גיט שלעכטס פאר טוהן שלעכט, עניוועיס יעצט איז א צייט וואס מען האט געשיקט די מרגלים שלח לך אנשים ויתורו און צוריק געקומען מיט שלעכטס, און מען דארף אנהייבן צו טראכטן וויאזוי פארבעסערן מיר זיך אונז אז די נעקסטעדיגע דורות זאלן האבן א בעיס. נישט קיין יצחק שטערן א רשע וואס מ'האט אים ארויסגעווארפן פון ענגלאנד, און נישט קיין משה טעראריסט פרידמאן דער שייגעץ, און נישט די אלע אנדערע שקצים, און אפילו נישט זוליקא מיט ארויניקא זענען אויך די זעלבע שקצים, אונטערגעברענגט אידן פאר גארנישט יארן צוריק, היינט וואס האט אהרן, ער קען שוין נישט וואקן געהעריג ער הינקט שוין, און די זעלבע גייט זיין בקרוב מיט זוליקא, און די די לייף גאוס ביי ווערי פעסט, און איף יו דידנט אקאמפליש עניטינג איז צרות, יעצט איז דא מענטשן וואס זענען נישט אין א פאזישן זאלן קענען אקאמפלישן. אבער זאלוני מיט ארויניקא זענען אין א פאזישן וואס זיי קענען אונז צושטעלן כשר פלייש ווען זיי ווילן, זיי קענען אונז צושטעלן א גוטן חינוך, האבן זיי זיך אריינגעלאזט אין זייערע משוגעת'ן, און דאס האט זיי אראפגענומען פון די רייט טרעק. יעצט, כ'האב געוואלט זאגן, עס איז געווען א ביטערער אומגליק, א מלמד האט גענומען שווימען די קינדער אינעם אושען, ער איז נישט קיין לייף גארד, און די קינדער אויך נישט, און נאכער נאך געשווימען מיט א סורף בארד,

געקומען פריער אויפן כבש, דער האט זוכה געווען אראפצונעמען דארטן די פארברענטע אש פון א גאנצע נאכט. זאגט די גמרא דאס איז געווען בראשונה, שפעטער האט מען געזען ס'קומט צו א סכנה, ווייל איינער האט געזען ווי יענער כאפט ער לויפט שנעלער פון אים, האט ער ארויסגענומען א מעסער און האט אים געשטאכן אויף טויט, ער איז אראפגעפאלן, ער האט זיך נאך מפרפר געווען, ס'מיינט ס'האט זיך נאך געווארפן, האט מען אנגעהויבן דן צו זיין צו איינער וואס איז מפרפר צו מטמא טומאת כלים, זאגט דארט די מהרשא זיי האבן געהאט אזויפיל קינדער אז א קינד איז געווען ווייניגער

נעמען פֿיר ווייבער לעדזשיט, שטעל דיר פאר ווען איינער האט פֿיר ווייבער, קוק מיט איין ווייב אין צוואַנציק יאר האסטו כנראה צווישן צען און צוואַנציק קינדער, שטעל דיר פאר ווען דאס כפול ארבע, סאו טשילדערען ווער נאו ביג דיעל. לגבי אונז איז אויך די זעלבע, דער מלמד האט גאר א קליינע בויך ווייטאג אז דיין קינד איז געשטארבן, ער האט זיך מוסר נפש געווען, ער האט נעבעך געראטעוועט דאס קינד און ער איז אריינגעפאלן, באט הי דידנט קעיר לעס, מיט וואס א רעכט האט אזא מלמד געהאט? צו גיין ווי מען זאגט מיט די קינדער אן א לייף גארד און ס'שטייט מען זאל נישט דארטן גיין שווימען נאר וואס יעדער איז א חכם זאל מיין אייבישטער מיט א ייבישטער מיט א בייבישטער און ס'אזוי באשערט געווען דאס איז אונזער אמונה טפלה דעטס אלל איז נאו ריזען פאר דעט איטס נעווער גאוינג טו בי דזשאסטיפייד ברוך המקום שהרגו געלויבט איז דער אייבישטער אז ער האט אים געהארגעט און ער האט נישט געהארגעט דאס קינד ממנו ילמדו וכן יעשו יעדער זאל זיך אנהייבן אויסצולערנען יו קען נאט טעיק יור טשיילד אין א פלעיס ווי ס'איז א מקום סכנה. איך האב ארויפגעשטעלט פארן זומער עטליכע ווידיאוס ווי א מאמע האט געהאט ביי איר אינדערהיים האט זי געהאט א סווימינג פול א קליין אזא פלעסטיק און זי האט זיך נאר אויסגעדרייט צו וואדערן די פלענטס אין די גארדן און דאס קינד האט זיך אויסגעגליטשט און געשטארבן איך האב דאך ענק געהאלטן אין איין זאגן איטס די ווארסט טינג זיי האבן געהאט אפילו אזא סטעיטמענט אז ווען די קינד איז אין וואסער טאר מען נישט אראפנעמען קיין אויג פון אים סא בקיצור טוטס ווייטער איך האב הנאה עז לאנג עז יו אר ווארנד משה רבינו ווען ער האט געברענגט די תורה האט יעדן געווארנט איז ער געווען צופרידן. אידן. פאלגסט יא פאלגסט נישט דעטס יור פראבלעם. מיין פראבלעם געווען איך זאל דיר איבער געבן דעם דבר השם. מיין פראבלעם געווען איך זאל ענק איבער געבן וואטס סעיפטי. יו דאנט וואנט ליסען? איך האב ענק אין דר'ערד. זעה איז עס ארויס געקומען. טו בעד. דעטס איט. איטס דזשאסט טו בעד. ענד איטס גאנא העפן. ווייל עטס האטס נישט קיין שום שמירה ווען עטס טוט סכנה'דיגע זאכן. קודם האב איך געוואלט זאגן אז די קומענדיגע וואך שבת פרשת בלק אין חוץ לארץ עט זיין דער פאסט. פון שבעה עשר בתמוז. אזוי ווי פאר יעדן פאסטן ווארן איך און איך בעט אז ווער ס'האט א פראבלעם מיט געזונטהייט זאל פרעגן קודם א דאקטער נאכדעם זאל ער גיין צום רב און אויב די רב איז איינשטימיג מיטן דאקטער דעמאלטס איז גוט און טאמער נישט טשענדזש דעם רב אבער איך זאג עס יעצט אביסל פרי ווייל אלע רבנים זיצן יעצט אין די שווייץ ביי די הויעכע בערג און זענען ביזי קראצן זיך איבעראל און זיי גייען אביסל שווימען און זיי גייען אונז נאכדעם זאגן וואס אונז דארף נאך תשובה צו טון ראש השנה יום כיפור, ממילא זענען זיי נישט עוועילעבל, די משוגעים די רבנים זיצן און פאשען זיך דארט די בייכעלעך. אזוי זאגט רשי, זיי זענען געגאנגען לראות, זאגט רשי לראות את עצמם, זיי געגאנגען פאשען זיך. נאכדעם דאקטוירים איז אויך יעצט אביסל שווער צו טרעפן ווייל ס'איז א שווערע מצב ווייל ס'איז יעצט האלידעיס. איך האב געוואלט זאגן דעם עולם מען זאל מאכן זיכער אז מען פרעגט קודם א שאלה א דאקטער און וואס דער דאקטער זאגט, זאל מען גיין צום רב זאגן די דאקטער האט אזוי געזאגט, איז אויב ער איז איינשטימיג איז גוט, אויב נישט טויש דעם רב, נישט דעם דאקטער, ווייל די דאקטער ווייסט בעסער ווי די רב, און אזוי ווי ס'איז א תענית און ס'איז א נדחה ביי א נדחה, איז שוין דא אסאך שיקול הדעת אז מען זאל קענען מיקל זיין, נישט עטץ דארפטס פרעגן א רב, ס'איז אין די קעמפס זייער הייס. מ'דארף זען קיינער זאל נישט קריגן א זונען שטאך און א נערוון בראך, מ'דארף דאס אלעס אבאכט געבן, איז במילא זאל יעדער זיך ערלעדיגן אז די וואך וואס ס'קומט וועט זיין א נדחה פון שבעה-עשר בתמוז, זאל מען וויסן וואס מען דארף טון און וואס נישט. די זעלבע זאך זאלסטו יעצט שוין ערלעדיגן אויף תשעה באב אויך, אויב ס'איז דא א מענטש ער ליידט אויפן הארץ ער גייט נישט געזונט ווערן ביז תשעה באב, ס'דא מענטשן וואס האבן מיחושלעך, ס'א דבר שהנשמה תלוי בו, זאל זיך נישט פארלאזן און ווארטן ביז די לעצטע מינוט וועט מען טענה'ן מיט די פרומע זאכן און ס'וועט נישט טויגן. יעצט, פרויען וואס זענען שוואנגער, סא אפילו א פרוי איז א ספק שוואנגער, און פרויען וואס זענען זייגערנס, מניקות, זיי זאלן חלילה נישט פאסטן, זאלן אפילו נישט פרעגן א שאלה פונעם רב, זאל גיין צום דאקטער, די דאקטער זאגט פרעגנענט זאל מען וויסן, מען טאר נישט מחמיר. זיין. כ'געדענק אמאל ביי מיר אין שטוב איז געווען אזוי אין די צייטן איז איז מען געווען שוואנגער בין איך געגאנגען דעמאלטס פרעגן דעם קאשויער רב און כ'האב אים געפרעגט וואס איך זאל טון יא פאסטן נישט פאסטן מ'איז געווען אין קעמפ דעמאלטס האט קאשויער רב געזאגט ווילסט מיר טון א טובה זאג איך אים הער אויס אויב איך קען וועל איך טון זאלסט אויסקלאפן אין מיין נאמען איך האב געזאגט איך בין אין א מיידל קעמפ ס'איז דא דארטן פרויען וואס זענען מעוברות מניקות עס איז שווער צו פירן א געשעפט אז די מענער צאלן זיי זאלן זיין זומער א גאנצן זומער אין קעמפ דארפן נישט קאכן און באקן און דו זאלסט אויסרופן אין מיין נאמען אז א פרוי וואס איז שוואנגער אדער א פרוי וואס איז א מניקת א זייגערן זאל חס ושלום נישט פאסטן ווייל אז זיי וועלן פארלירן דאס קינד זענען זיי א רוצח סא האט ער מיר געהייסן אויסרופן יעצט איך בין נישט געגאנגען אויסרופן ווייל איך בין נישט געווען די רב פון די קעמפ. עס איז געווען דארטן זייער חשובע דיינים, תלמידים פונעם פאפא רב זכרונו לברכה, האב איך זיי געזאגט, האבן זיי געזאגט יא, מען דארף נישט אויסרופן, מען קומט אונז פרעגן, און אונז האלט מיר אויך אזוי, אונז זעמער איינשטימיג מיט דעם אז ווען ס'ווערט א סכנה פאר א קינד, לאזט זיך אויס די אלע זאכן, און שוין. סאו דאס וויל איך אז מען זאל וויסן. סאו אין חוץ לארץ שבת פרשת בלק איז א תענית א נדחה, נישט פון תשעה באב נאר פון שבעה-עשר בטעמעס. יעצט ווען מען רעדט פון תשעה באב איז אביסל הארבער אבער אויכעט ס'איז א נדחה למעשה איז יעדער איינער זאל פרעגן זיין רב און ער זאל וויסן וואס ער דארף צו טון. יעצט כ'האב געוואלט זאגן אז עטס האטס אוודאי געזעהן אז ס'איז געווען די לעצטע פאר וואכן צוויי און דרײַסיק אווערדאוסעס און טויט, דעד, עטס געדענקטס? געשריבן אין צייטונג און אין יעדן בלאט פארוואס דארף מען ציילן ביים מנין?

תורה איז געווען א מפלה, אויכעט איינער האט זיך אווערדראגט, סאו בקיצור צייט צו שטעלן א מלחמה דראגס פאר היימישע וואס עטס זענט ווילסט גיין מיט א שיקסע ווילסט מחלל שבת זיין דו איט פאר יור סעלף באט ווען דו שטערסט א מענטש וואס ער טוט אויפקלערן דעם רבים. פאר צוויי יאר צוריק שבת פרשת בוא א נאכן שבת האט מיך אפגעקאלט א פרוי זי האט געזאגט דעמאלטס האט ער אינטרעדוסט נאלאקסאן שוין דו ווייסט איר זין איז העווי העווי אויף סחורה זי געגאנגען צום דאקטער מען באקומט עס אומזינסט געהאט א פרעסקריפשן מען גייט עס אויפפיקן און זי האט עס געהאלט דערציילט זי אז דעם שבת שבת פרשת בוא צוויי יאר צוריק איז זיין טיר נישט ארויסגעקומען שבת אינדערפרי זי געגאנגען זי האט אריינגעקלאפט נישט געעפנט זי אויפגעבראכן די טיר האט זי געזען ער איז פעסט אוט האט זי גענומען שנעל דעם נידל פון נאלאקסאן זי האט אים אריינגעשטאכן האט זי געזען ווי ער האט זיך עס אביסל באוואויגן אהער און אהין און אהין און אהער און ער באוועגט זיך אבער ס'איז נאכנישט דא קיין חיות סאו שי וואז עפרעיד האט זי גראד געקאלט הצלה. זי האט געקאלט הצלה פאר זי האט נאך געגעבן איר מעדיקעישן, די הצלה איז געקומען און זיי האבן געזען אז ס'איז גרויסע צרות, האבן זיי גענומען א נידל און זיי האבן אים אריינגעשטאכן אין די בלוט, נישט אין די פלייש נאר דירעקט אין די בלאט, די בלאט סטרים, און א סקונדע צוויי שפעטער געט ער זיך א כאפ אויף און א וועק אויף און ער זאגט וואס טוט זיך יעדער אין מיין בעדרום, בקיצור מ'האט אים גענומען מיט די הצלה אריין אין האספיטל, נו וועט דאך איינער פרעגן אויב ס'איז דא אזא מין גוטע ישועה נו וואס א פראבלעם צו זיין אויף דראגס נאמבער וואן. אמאל וועט מען עס נישט כאפן אן טיים, נאמבער טו זיי זאגן אליין ס'העלפט נאר דריי אדער פיר מאל דאזענט העלפ פארעווער, די באדי געטס יוזד טו איט, און נאכדעם דעטס נאט א וועי טו ליוו. בקיצור קאלט מיך אפ די פרוי זונטאג אינדערפרי פרשת בשלח און זי זאגט מיר הרב נחום איך הער ווי איר וויינט כסדר אויפן האטליין איר האט נישט ווי צו דאווענען, מען לאט דאך נישט אריין אין ערגעץ. זאגט זי איך מוז אייך זאגן דעם אמת איך בין נאט קאנווינסד וואס מען וויל פון הימל פון אייך, צו אייער דאווענען צו אייער האטליין, איך האלט אייער האטליין איז וויכטיגער ווי אייער דאווענען, עניוועי עס איז אויך געווען אזא מעשה, עס האט נישט מיט מיר אבער די הצלה האט, יעדער פאליס האט עס היינט און מען טרייט צו ראטעווען ווייל עס איז געווען צוויי און דרײַסיק טויטע לויט ווי די אידישע צייטונג געבט איבער.

גיין זי האט זיך אווערדראגט און זי איז געשטארבן און מ'האט שטארק געארבעט איך בין געווען א גרויסע קאך לעפל אז די טאטע און די מאמע זאלן ארויס קומען וויט די טרוט ביקאוז איך האלט אז דעיס איז אזוי וויכטיג ווי צו לערנען גמרא רשי און תוספות ווי העוו טו נאו וואט איז גאוינג אן אין אווער קאמיוניטי ענד ווי קען סעיוו א לאט אוו טשילדרענס לייווס און זיי האבן עס געטוהן מיסטער און מיסעס קליין עטס קענטס עס אויסהערן ס'איז אויף עיטי פייוו אויף וואן און עיטי פייוו אויף טו. אט האט איר די צוויי און ס'וועט קומען די וואך אויכעט ס'גייט קומען בלי נדר וואן עפטער די אדער. די עפידעמיע פון שטופן קינדער אין די מחילה איז איי וואד סעי ניינטי ניינטי פייוו פערסענט איטס אלל אנדער קאנטראל, כ'האב יעצט געטראפן דעם שבת קומט צו מיר צו איינער כ'האב געמיינט ער וויל מיך שלאגן כ'מיין קומט צו אזוי נאנט און זאגט איך וויל אייך עפעס זאגן אבער איך וויל אייך זאגן שנעל ווייל כ'וויל נישט מ'זאל מיך זען ווי כ'רעד מיט אייך זאג איך פיין וואס ווילט איר זאגן זאגט ער איך ארבעט ביי די זאליקאס אין די ישיבה און איר האט געזאגט אויפן האטליין אז די צימער איז גרויס אכט ביי ניין ביי זיבן לענגט און די ווידט און די הייט און ס'איז פול מיט ווידיאוס וויל איך אייך זאגן ס'איז נישט אמת איר זענט א ליגנער זאג איך וואס איז יא אמת זאגט ער ס'איז איבער צוואנציג פיס איין וועג נישט אכט ביי ניין ביי זיבן איטס טוועני ביי טוועלוו ביי ניין און ס'איז פול מיט ווידיאוס און מ'וואטשט עס ביי טאג און ביינאכט, און איר זאלט וויסן וואסער א טובה איר האט געטון מיט די ווידיאוס, אמאל פלעגט דער משגיח נאכלויפן א בחור איז ער געגאנגען אריין דורך די טיר ארויס דורך יענע טיר, היינט זעהן זיי דעם גאנצן באנגעלאו פון די טאפ אלעס, און אז מען גייט צו צו א בחור מען זאגט אים גיי זיי מוחל לייג דיך שלאפן אז ער גייט ווייטער זעהט מען ווי ער גייט אוועק און מען וואטשט עס און מען קומט אים אויפזוכן, ער זאגט איר ווייסט נישט וואס איר האט געטון. לולא ווען איר קומט נישט אראפ אויף די וועלט מיט אלע אייערע עגמת נפשות וואס איר האט מיטגעמאכט נאר אויף צו אריינפירן דאס אז ס'זאל זיין די קעמערעס, האט זיך געלוינט אלעס. איר ווייסט נישט וואס דאס מיינט, אונז זעמער דאך אין חינוך, אונז ווייסמער, אונז זעהמער. און איך האב אים געזאגט, איך האב דעמאלטס דערציילט פאר דעם פון די אגודה דער וואס האט געהאט צו טון מיט חיה לייפליין מיט מלכי לייפער, ליצמאן, איך האב אים געבעטן מ'זאל עס אריינלייגן, מיט יארן צוריק ער איז געווען סגן שר החינוך זאגט ער ניין ס'מאכט א חילול השם פאר די גויים די גויים דארפן נישט וויסן זאג איך לייג עס אריין און קיינער וועט נישט וויסן עניוועי וואס איז געווען דער סוף דער סוף איז געווען כ'האב אים געזאגט ליצמאן דו'סט זעהן די קינדערס בלוט איז נישט הפקר דער אייבערשטער וועט דיך אראפ נעמען פון די מעפ היינט ווייסט עטס ווי ער האלט ער האלט פארן גיין זיצן ער האט געדארפט בעקן מלכי לייפער חיה לייפליין ווי כ'רוף זיי וואט א שעים עניוועי איז דער ליצמאן דעמאלטס נאך האב איך מיט אים ארום געטענה'ט האב איך געזאגט עס איז גוט פאר גראפיטי און פאר בוליאינג, איך ליין דאך וואס טוט זיך אין פאבליק סקול, איך עם אפ טו דעיט אן אלל עספעקטס, זאגט ער ניין מען טאר נישט די גוים די גוים, זאג איך אים כ'וויל אריין גיין צום שר החינוך, דו ביסט דאך נאר סגן, זאגט ער איך לאז דיך נישט אריין, שוין האב איך אים געזאגט נו נו דו'סט נאך אמאל וויינען, און איך בין אוועק געגאנגען, היינט וויינט ער, איז למעשה וויל איך זאגן. זיי זאגן מיר דא אויך פון סאטמאר ישיבה פון זאליקאס'ס קעמפ זאגן זיי מיר איר זאלט וויסן נישט דא קיין פירקלעכטס אויף די וואנט ס'איז נישט דא אז מען לויפט פון איין זייט און דער משגיח מוז נאכלויפן מען זעהט אים אלעס יו סי עווריטינג און זיי זייער צופרידן און זיי געבן מיר אפ זייער אסאך דאנקבארקייט און פארטיג און עד כדי כך ער זאגט איך האלט אז ווען דו קומסט אריין דאווענען טאר אויך קיינער שוין נישט זאגן היינט גארנישט ווייל ער זאגט אזוי די אלטע זענען דאך שוין אויף יענע זייט פלויט ער מיינט צו זאגן בית החיים. און די יונגע זענען אלע מיט דיר, איך האב נאכנישט געהערט איינעם וואס איז דרײַסיק וואס ער זאל נישט זיין מיט דיר, די אלטע זענען וואס האבן געכאפט בילקעס ביים דברי יואל, די האבן נישט געוואוסט נעבעך ווי איין און ווי אויס, די האבן נאך געהאלטן אז מען דארף ארומגיין מיט א פלעשלייט קוקן וואס מען טוט, איך וויל פרעגן וואס זעהט מען אין א פלעשלייט, לאמיר זאגן א בחור כאפט אן יענעם דעם פופיק און ער שטייט זייער נאנט צו אים און מיט זיין בעקיטשע האט ער ארומגענומען יענעם מיט די ערווה און ער האלט אים דארט, און ווען ס'קומט דארט ארום דער טייטלבוים מיטן פלעשלייט, וואס זעהט ער דארט? וואט דאז הי סי הי דאזנט סי עניטינג? ער וועט זעהן ווען יענער וועט זיך אוועקרוקן שנעל און ער וועט בלייבן מיט דעם קישוי אבר מיטן פופיק אינדרויסן וועט ער זעהן עפעס אבער טאמער דער קישוי אבר פאלט אים אראפ אדער סבלייבט נישט שטיין זעהט מען גארנישט און אזוי שפילט מען זיך ארום און סרינט זאמען אז סגייט א רויעך איך האב שוין לאנג געבעטן הערטס אויף די טונקעלע שלש סעודות'ער די זעלבע מלאכים וואס זיי קומען ענק זאגן סודות התורה קומען אין די ליכטיגע אויכעט איז במילא דארף מען דאס טוהן. דארף זיך נישט לאזן. ס'איז געווען פאר צוויי יאר איז געווען דעם פאפא-רב'ס יארצייט, האט מען אויסגעלאשן אלע לייטס אין גאנצן שטעטל, איינער זאגט מיר מ'האט אים געמאכט א אש"ר בערוה, ער ווייסט ווער, אבער ער איז נישט הונדערט פראצענט זיכער ווייל מ'האט נישט געזען גארנישט, נאר ער האט געזען יענער איז געווען דארטן פארדעם, דאס אלעס טאר מען נישט צולאזן, טאמער חלילה געשעט א פייער ווי לויפט מען? עניוועי.

די מלאך וואס איז דער ממונה אויפן וועג, יוד ואו הא קוף, און מען האט עס אינזין, און מען בעט דעם אייבערשטן אז מען זאל אויסגעלייזט ווערן פון אלע שווערע זאכן נעבעך וואס איז געשען אויף די וועג. יעצט די אלע סגולות העלפן נאר אז מען גייט ווי מען דארף אויפן וועג להלכה, טאמער חלילה מען גייט מער ווי די ספיד לימיט צי כדומה איז עס אן אומגליק, אונז אין ישיבה האט געלערנט אמאל א בחור, עס גייט צוריק פופציג יאר צוריק, און ער האט חתונה געהאט, און ער האט געדרייווט דעם שווער, און געמאכט אן עקסידענט, און די שווער איז געהארגעט געווארן. איז ער אריין וויינען צום דברי יואל רבי וואס טוט מען? געהארגעט א איד, געהארגעט א שווער, האט אים די רבי געזאגט הער מיך אויס קלאר, אויב דו ביסט געפארן אויפן ספיד לימיט האסט נישט געטון קיין שום פארברעכן פונעם געזעץ, ס'איז געווען א שוגג און אן אונס, קענסט גארנישט טון צו דענקען, אוואדע ס'דארף א כפרה אבער ס'איז נישט עק וועלט, נאר אויב דו ביסט געפארן אפילו מיט איין פונקט שנעלער וויפיל מ'האט געמעגט און ס'איז געשען דער עקסידענט ביסטו א רוצח, און יענער זאגט פארן רבי'ן רבי ליידער איז אזוי געווען איך בין געפארן צוואַנציק שנעלער וויפיל מ'האט געמעגט. זאגט אים דער רבי, גיי ארויס פון מיין הויז ביסט א רוצח, ס'איז נישט קיין חכמה די אלע זאכן. יעצט, ס'איז אריינגעקומען גוטע נייעס און נישט גוטע נייעס, שטייט ווען איינער ס'שטארבט איינער פארן עס דארף ער מאכן א ברכה דיין האמת, און טאמער לאט ער איבער ירושה מאכט ער אדער א שהחיינו אדער א טוב והמטיב, שוין ס'דא אין דעם שיטות. ס'איז אריינגעקומען זייער א גוטע בשורה און זייער נישט אזא גוטע בשורה. איינס איז אז דער ראביי ראובן באומאן, מען האט געטראפן זיין גוף, מען האט אים געטראפן, די מתעסקים האבן אים געטראפן, און ער לעבט נישט, אבער זיין ווייב בלייבט נישט אן עגונה, איז א יונג ווייבל מיט פינף קינדער, וואלט געווען די ביגעסט בראך, ווען זי בלייבט נאך אן עגונה אויף אייביג, און די קינדערלעך וואלטן אלץ זיך געוואונדערט וואס איז געשען מיט זייער טאטן, וועלכע פיש האט עס אויפגעגעסן. ווען איך האב חתונה געהאט איז געווען א פרוי, זי איז געקומען שלאפן צו אונז אינדרהיים, אן אלמנה, געקומען צו מיין ווייב, איז האט מיין ווייב איר געגעבן צו עסן אביסל פיש, האט זי אנגעהויבן אזוי צו וויינען, פרעגט מיין ווייב וואס איז געשען, זאגט זי ווען מ'איז אנגעקומען אויף מדינת ישראל, די שיף האט זיך געהאלט ממש ביים דערטרענקען, מ'איז דאך געפארן מיט די שווארצע שיף מיט די עצי לחם אפאם, און ער געווען אן עלטערע מענטש האט מען אים אריינגעווארפן אין וואסער, מילא ווען זי זעהט פיש ווערט איר קאלט, ווייל זי ווייסט נישט וועלכער פיש האט אויפגעגעסן איר מאן, און ס'איז זייער שיין, די קאארדינעיטאר פון חברים פון ראקלענד. מיט אחיעזר ארגענעזעישן, מיט אנדערע אידישע ארגענעזעישנס, האבן געארבעט, זיי האבן געארבעט בייטאג און ביינאכט, פון דינסטאג ווען ס'איז געשען די מעשה, און יעדער איינער, די ווירדזשיניע פאליס איז דארטן, מ'האט אלעס קאנפירמד אז ס'איז אלעס אין דער ארדענונג, ס'איז אויך דא מתעסקים פון מערילענד, פון באלטימאר, שומרים, הצלה, לעיקוואד חברים, מתעסקים אוו גרעיטער וואשינגטאן. פון ניו יארק הצלה, יעדער האט געטון וואס מ'האט געקענט, ס'איז אויך געווען סיוויליענס פון נארפאלק ווירדזשיניע, פון סעווענע דזשארדזשע, און פון אלע קאמיוניטיס, נעבעך א יונגער מענטש טירטי פייוו יערס אולד, און זיי זאגן אז דאס וואסער האט אים גראד אויסגעשפיגן, מ'האט אים נאר נישט געזען ווייל ער איז געווען ערגעץ סטאק וויטאין די בושעס, אבער די וואסער האט אים גראד אויסגעשפיגן. יעצט דער רבי ראובן באומאן איז א רבי אין ישיבה תורת חיים אין נארפאלק ווירדזשיניע, נעבעך איבערגעלאזט א ווייב מיט פינף יתומים, יעצט. איך האב געוואלט זאגן פארן עולם, מענטשן האבן שוין אריין געשריבן קאמענטס פאר מיר און מען קאלט מיך שוין, די מצב איז ביטער און ס'איז ביטער און ס'איז ביטער. איך זאל נישט רעדן דערפון מער, ווייל איך האב דאך געזאגט די גאנצע צייט אז דער ראביי איז זיך אליין שולדיג, ער איז א מאבד עצמו לדעת און ער האט מסכן געווען, ער האט זשעפערדייזד די סעיפטי אויף צוואַנציק תלמידים, ער מיט דעם אנדערן שייגעץ וואס איז מיטגעגאנגען מיט, דער אנדערע ראביי. אז ס'איז דא א רויטע פאן, האו אין די ווארלד דו יו לעט טשילדרען אין דער? הרב ראזענבערג איז דאך שוין געווען א באזעצטער. מענטש, אן עלטערע מענטש, איז געווען א רויטע פאן אין פלארידע און ס'האט אים דערהארגעט, און מיט פרענדס זאגן אז איך זאל נישט רעדן ווייל ס'איז דא אן אלמנה אינוואלווד, כ'וויל דיר עפעס זאגן, ס'איז דא אן אלמנה אינוואלווד, איי פיל ווערי סארי פאר הער, באט איר מאן איז געווען א פינסטערע בהמה, און איך וואלט זייער שטארק געוואלט אז כלל ישראל זאל זיך אויסלערנען. איך געדענק מיין רבי אין חדר, אלע דרעקישע רעבעס זענען געקומען פון אונגארן, האט אונז אמאל געזאגט, אלע געזעצן וואס די גויים מאכן, איז וויי צו טון דעם איד. אפשר אינדערהיים אין בודאפעסט איז אזוי געווען. היינט זענען די געזעצן געמאכט פאר סעיפטי. אז דער לייפגארד שטעלט ארויס א פאן אז ס'איז רויט, איז ער האט עס נישט געלייגט ווייל ער האט געוואוסט אז מ'וועט גיין קומען שווימען און ער האט נישט געוואלט די קינדערלעך זאלן זיך ענדזשויען. האלט די אלטע באלאני וואס מ'האט אונז איינגערעדט. יעצט, אונז מיר נעמען קרעדיט און זאגן אז ראביי באומאן איז א טרו הירא ווייל ער האט זיך מוסר נפש געווען און ער איז נעבעך געשטארבן, הגם ער האט געהאלטן אז ער קען עס טון, ס'מיינט נישט אז ער האט זיך מוסר נפש געווען, ער האט געהאלטן הי וואס קעיפעבל אוו דואינג איט ענד סאמטינג העפענד דעט ווי מען זאגט הי וואזענט עיבל טו דו איט ווייל די וואסער און די כוואליעס זענען געווען צו גרויס איז די גמרא זאגט אז מלמדי דרדקי זענען אזוי גרויס אז זיי זיצן ביים כסא הכבוד די גמרא זאגט טאמער טרעפט מען נישט דעם פאר א שידוך יענעם זאל מען נעמען מלמדי די תינוקות, עס איז זיכער אז ער איז געווען א הירא וואס ער האט געטוהן, און די אלע מצוות און מעשים טובים פון דעם קינד וואס ער האט געראטעוועט, גייט ער זיין א פארט אוו איט, דערס נאו דאוט אבאוט דעט, אבער איין זאך, דיס נעווער שוד האוו העפענד, ענד ווי דאונט וואנט העוו סאטש גליקן עני מאר, ווי דאונט וואנט העוו סאטש גליק אז איינער זאל זיך דערטרענקען, און ער זאל גיין מיט קינדער ביז ס'דא א רויטן פאן, אונז וויל מיר נישט קיין גליקן אז מען זאל אים טרעפן א וואך שפעטער, און די פרוי וועט נישט זיין קיין עגונה, עס איז גרויסע גליקן, באט. עס האט איינער אמאל געזאגט אזוי, והיא דער צדיק, שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו, נישט נאר איינער וויל אונז אומברענגען, כלותינו לשון אומברענגען, חלותינו איז אויך א לשון תפילה, דער צדיק זיצט און בעט פאר אונז, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו, יעדן דור בעטן די צדיקים, דא זעמער אונז געווען די צדיקים, יעדער האט געזאגט תהילים, יעדער האט, מען האט געבעטן דעם אייבערשטן, כאטש גאנץ זאל מען אים טרעפן, אבער. זאגט ווייטער די הגדה והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, מען בעט דעם אייבערשטן זיי אונז מציל פון אזאלכע גליקן, אונז ברויך מען נישט אזאלכע גליקן, אונז קען מען באשטיין אז דער מלמד זאל נישט ווען געגאנגען שווימען, אדער וואלט ווען געגאנגען שווימען א טאג וואס מען קען גיין שווימען, אויף אן ארט וואו מען מעג גיין שווימען, איט וואלט ווען דיפרענט, יעצט האט מען מיר שוין אנגעזאגט מען טאר נישט מען טאר נישט, איך וויל דיר זאגן ווען דאס אייזן איז הייס קען מען קלאפן, נעקסטע וואך וועט עס זיין א סטארי, ס'וועט אדער יא זיין גוט אדער נישט זיין גוט. מענטשן וועלן עס יא גלייבן מענטשן וועלן עס נישט גלייבן איז במילא וויל איך ענק זאגן איך האב ענק שוין געזאגט ווען א מענטש גייט דורך אן עפידעמיק טאמער לערנט ער זיך עפעס דעמאלטס איז עס זייער גוט טאמער נישט איז געווען א וועיסט אוו טיים טאמער מ'וועט זיך לערנען אז מען זאל קיינמאל נישט לאזן אז א מלמד זאל נעמען קינדער שווימען עספעשעלי אין א לעיק און עספעשעלי אין א ים און עספעשעלי אז עס איז נישט קיין לייף גארד און עספעשעלי אז עס איז נישט דארט דא לייף גארדס, און עספעשעלי אז ס'איז דא א רעד פלעג, זאלט איר וויסן, אויב האבן מיר זיך גארנישט געלערנט פון דעם, איז געווען נעבעך אן אומגליק אויף דעם מלמד. טאמער האבן מיר זיך געלערנט, איט שוד נעווער העפען אגעין, דעמאלטס האבן מיר זיך עפעס אויסגעלערנט. יעצט אלע רבנים שרייבן דא אריין שיינע בריוון אז ער איז געווען און אהער און אהין. איך האב געוואלט וויסן, וויט אלל די נאנסענס אסייד און אלל די דזשאוקס אסייד, די אלע רבנים וואס האבן געשריבן אזאלכע שיינע בריוון, ער איז דאך געווען איינגעשטעלט ביי ענק, ניין? ער איז געווען איינגעשטעלט. אין ישיבה תורת חיים אין נארפאלק ווירדזשיניע, וואו זענען געווען די אלע רבנים זאלן אים זאגן רבי איד מען קען נישט גיין שווימען, דיד הי נאט קאנסאלט וויט עניבאדי? אזוי הפקר זענען טאקע שוין אונזערע קינדער? איך פארשטיי דאס נישט. סאו אויב זענען טאקע אזוי זעלבסשטענדיג די מלמדים איז טאקע א גרויסע בראך, א גרויסע בראך, ענד דיס נעווער שוד האוו העפענד. ס'דא איינער רב סענדער האבער. ס'איז דא אן אנדערער רב וואס ער שרייבט אויך אריין. דאס איז לצנות. א מלמד קען נישט אלעס פירן און ער איז נישט קיין רעקריעישאנעל עקספערט אידער. סאו די אלע זאכן דארף מען נעמען אין קאנסידערעישאן. יעצט וויל איך זאגן א זאך ס'קאכט זיך מורא'דיג. דער הייליגער חתם סופר האט אמאל געגעבן א הסכמה אויף א ספר. שפעטער האט ער צוריק געצויגן און ער האט געזאגט מ'האט אים פארפירט. עס קען געשען ביי יעדן. איך בין געווען א ידיד מיט יענקי הורוויץ ווייל ער האט געטוהן אן די סעים לעוועל דעט ווי דיד. ס'איז די זעלבע זאך זיך צו שלאגן קעגן חז"ל, ער האט א ישיבה, ער ווייסט וואס דאס איז, ער האט א תלמוד תורה, למעשה איז ער אראפ פון וועג אינגאנצן. ס'איז דא איינער וואס ער הייסט Irvin Benjamin, Irvin Benjamin האט געשריבן א ארטיקל, ער איז א מענטש וואס ער האט אטענדעט ישיבה תורה ודעת אין וויליאמסבורג, און צוויי יאר האט ער געסערווט אין די יונייטעד סטעיטס ארמי דורינג די קאריען וואר, עניוועי איז. די דזשואיש פרעסס שרייבט א מורא'דיגע ארטיקל די פרייד פארעיד. אין די פרייד פארעיד? פי יא! וואס איז עס געווען? וואט אר דעי פראוד אוו? ערשט זיי שרייען ווי שיין ס'איז געווען, ס'איז געווען זייער אסאך מענטשן, און ער פרעגט וואט אר דעי פראוד אוו? וואס זענען זיי אזוי פראוד פון דעם? איז למעשה איז אזוי, דאס איז געדרוקט געווארן אין דזשוליי עלעווען, טווענטי ניינטין, טווענטי ניינטין, דאס איז אין דזשואיש פרעס. עניוועי, שרייבט ער אזוי, וואס איז דער חילוק צווישן א מענטש און א בהמה? א מענטש קען מען צוימען, א בהמה קען מען נישט צוימען. ס'איז נישט צום גלייבן, א מענטש קען זיך צוימען. יעצט פרעגט ער דא א שאלה אזוי, ווען א מענטש וואס איז העפילי מעריד, ס'געשעהט אמאל, ער איז אויף א דזשאב, ער איז אהער אהין, בקיצור, ס'כאפט אים א תאווה צו אן אנדערע פרוי, איז דא צוויי זאכן וואס ער קען טון, אדער אז ער לאזט זיך נישט, פארפאפן פון די תאווה, ער וואקט ווייטער און ער קומט צוריק אהיים צו זיין ווייב, און ווייטער האבן זיי נאכדעם א העפי מערידזש. ס'איז דא נאך איינס וואס ער קען טון, ער פאלט דורך און ער וואוינט מיט די נייע פרוי, און אמאל לאזט ער איבער זיין ווייב, אמאל לאזט ער נישט איבער, אמאל דערציילט ער גארנישט, און ער גייט צוריק אהיים. יעצט, דער צווייטער דעסיזשען אז ער האט געזינדיגט און ער גייט נאכדעם צוריק צו זיין ווייב, דאס הייסט א העפי ענדינג צי נישט? הי מעסד אפ הימסעלף. הי מעסד אפ אנאדער וואמען ענד הי טשיעטעד ענד ביטרעיד היז ווייף שרייבט ער יומען ביאינגס דארפן האבן די כח אז מען זאל זיך נישט אפשטעלן און ווייטער גיין א מענטש ווייסט אז ער גייט זינדיגן און וואס גייט געשעהן דאס געזעץ לאט נישט מען זאל עס טוהן און וואס גייט געשעהן א טאמער מען וועט אים כאפן עט זיין פון וועם צו זיין פראוד אוו. עט זיין מיטן קאפ אין דר'ערד, קיינער וועט אים נישט פרעיזן, זאגט ער האמאסעקשועל דאס עקזיסטס, שטייט דאך אין חומש אויכעט, די הייליגע תורה זאגט ואת זכר לא תשכב משכבי אשה, בקיצור איז אז ס'איז געווען די געי פארעיד דא אין ניו יארק זענען געקומען מיליאנס אוו מענטשן צו סעלעברעיטן, פרעגט ער יעצט א שאלה אבער וואס סעלעברעיטן זיי? וואס זענען זיי אזוי פראוד פון? וואסערע א גרויסע אקאמפלישמענט האבן זיי געמאכט? וואסערא פערפארמענס האבן זיי געטוהן? ס'איז אנבעליוועבל! זיי האבן זיך פארלוירן פאר זייערע אייגענע דיזייערס, זיי האבן זיך נישט געקענט צוריקהאלטן, און יעצט זענען זיי דר'ערד! אזא ארטיקל האט דער דזשואיש פרעס געשריבן דזשוליי עלעווען טווענטי ניינטין, זייער שיין געשריבן, און ס'איז א מחיה געווען עס צו ליינען. קומט אן יענקי האראוויץ און ער זאגט אזוי, דער איז א סערטען קריטיקעל ניד פאר טאוטפול דייעלאג

טאלק אף די סארט. יעצט איז געקומען דער שייגעץ יענקל האראוויץ וואס ער האט א ישיבה קטנה מיט בחורים מיט א חדר האט ער אנגעהויבן דעם טוויט אזוי תועבת השם כל גבה לב האט ער אויסגעשריבן דעם שם הוויה עווריוואן אוו האוטי הארט איז א עבאמינעישאן אוו די לארד דאס איז א פסוק אין משלי משלי זעכצן פינף תועבת השם כל גבה לב.

לעדער פאר השם, יו אר דואינג גוד, און איצט דארף מען אובאכט געבן זייער סענסעטיוויטי אז אלעס זאל זיין אזוי ווי ווי מען זאגט, וויאזוי זיי ווילן נאכגעבן די תאוות. און ער ענדיגט דעם טוויט אז די דזשואיש פרעס שוד דא די אנערעבל טינג ענד אישו ע פאבליק אפאלעדזשי פאר די נידלעס פעין ענד סאפערינג דעי קאוזד. נעבעך נעבעך נעבעך די. פעגגטס האבן געהאט נידלעס פעין. יענקי, איך האב געוואלט וויסן אפשר זאל זיך יעדער אראפציען די הויזן אויכעט מען זאל לאזן אריינשטופן אין זיך, יו שודנט בי ווען מען זאגט תועבת השם כל גבה לב. שרייבט ער אזוי שוין מיר נעמען דעם אייבערשטן מיר זאגן מען מוז צושטעלן זיין תורה צו די געפילן פון די מענטשן און וואס גייט זיין נעקסט און פארוואס זאל מען נישט טארן עסן חזיר און פארוואס זאל מען נישט טארן מחלל שבת זיין כ'מיין דו ביסט א איד צו דו ביסט א גוי איך פארשטיי מיך אינגאנצן נישט מיט

ביקאויז יו קאלד מי אפ איי העד סאמבאדי מיסטער וואקסמען אן מיי האטליין דעט איז א טשיילד מאלעסטער ענד סאמהאו הי העז א ריטש בראדער ענד הי פראבעלי גיווס ביג דאנעישאנס ענד איז א איש מכובד אין לעיקוואוד סאו יו טאלד מי טעיק הים אףף ענד איי טאלד יו דען יענקי אר יו קרעיזי איי שוד טעיק אףף א טשיילד מאלעסטער? וויי? סאו יו סעד ביקאוז הי גיווס צדקה הי גיווס סאו וואט דאז איט העוו טו דא וויט די פרייס אוו בינס אין טשיינע ברוך מאטכעס טשילדרען אלסא גיוו צדקה סאו וויר גאנא טעיק אףף עווריבאדי דעט גיווס צדקה איטס גאנא וויינד אפ דעט אלל די חזירים אלל די על טי דזשי בי טי פיפעל הו גאו אינטו אדער פיפעלס ביהיינד וויל בי טעיקען אףף ביקאוז דעי אר די פיפעל הו העוו די מאני איט סעיז אין די פסוק דמיהם בם די מאני איז ביי דעם ביי די מגלה עריות.

הייד עווריטינג ביקאוז דערס אן אלמנה אינוואלווד, ליסטען ביפאר יו נאו דערל בי אנאדער פיו אלמנות אינוואלווד, סאו לעטס יו נאו לעטס האלד טו פרינסיפעלס. רבותי איך וויל זאגן ס'איז אריינגעקומען זייער גוטע נייעס, ס'דא די פרשה וואס האט זיך אפגעשפילט ווי איינער האט זיך דערטראנקען, ער הייסט ראביי באומען, עניוועי ס'דאך דא איינער. וואס ער איז מסתם א טאטע פון איינע פון די קינדער דארט, זיך אויפגעשטעלט אין בית מדרש און האט געזאגט צוויי דרשות, ער האט געזאגט אזא דרשה ווי איינער האט אמאל געזאגט, ער רופט יענעם צו דין תורה, ער האט ביי מיר געבארגט א טאפ צו קאכן, זאגט יענער אזוי, קודם האב איך נישט געבארגט, ס'איז שקר, נאכדעם האב איך דאך עס אים שוין אפגעגעבן, און נאכדעם ס'האט געהאט א לאך, סאו וואס וויל ער יעצט? אזא פנים טראגט די גאנצע דרשה, פול מיט ליגנט, ער זאגט אליינס אונז דארף מיר טשענדזשען די נוסח, טשעינדזש נישט קיין נאז, דו שייגעץ וואס דו ביסט, און נישט ווילן אלע עלטערן ארויסנעמען זייערע קינדערלעך, דאונט טשעינדזש די נאז, ענד וואט איי סוספעקט, איך האב עס געזאגט אויף אלע וואטסאפס, עס קען זיין ער איז געווען א פעגעט א חזר, און עס קען זיין ס'האט געדארפט סורפעסן זיינע מניוולת, ס'איז יעצט דא אין ארץ ישראל האט געסורפעסט א חזר ער האט געזאגט אז ער איז א לייף גארד דערווייל האט ער געטאטשט קינדער, טודעי ווען ס'קומט צו א רב ווי דאונט נאו עניטינג ווי טינק אוו די ווארסט. און וואס עפעס גייסטו טשענדזשען היסטערי? און טאמער באומען האט גענומען די חברה אן א פערמיט און אן נעמען צען מענטשן זאלן העלפן ווייל ס'איז דאך א וואסער און אן א דעם וואס ער זאל אבעיען א סיין איט סעז נאו סווימינג און ער וויל זאגן אז ס'איז יא געשטאנען ס'איז נישט געשטאנען ליסן דאס איז גוט געווען אין סטעטשין אדער אין פישפיקלא דאהין מיט דרײַ הונדערט יאר צוריק. היינט האט אונז השם יתברך געהאלפן אז אונז האמיר אלע אזא מין טמא'נע כלי ווי עטס רופטס עס, און ס'הייסט אינטערנעט, און מיר זעהן מיר אלעס וואס איז דא, סאו שטעלטס ענק אויפן קאפ, הער אויף צו זאגן ליגנט, באומען איז א רוצח, א רוצח, און דער שותף זיינער איז דער זעלבער רוצח, און יו שוד סו די ישיבות, דעי שוד לערן אז אונזערע קינדער זענען נישט. און ווען מען שיקט א קינד אין קעמפ הייסן זיי אונטערשרייבן דעט אין קעיס עניטינג העפענס קען מען נישט סוען נישט בדיני שמים און נישט בדיני אדם נישט בערכאות און נישט ביי א בית דין זיי זענען דרעטליגערס און דער אייבישטער האט זיי גוט געטון אז ער האט אים אהיים גענומען און ער אהיים נעמען אלע דרעטליגערס און איים נאט סאו שור וויפיל קינדער ער האט שוין אפגעזאגט פון זיין ישיבה אויכעט איים נאט שור. און איים נאט סעינג יעס איים נאט סעינג נאו, ווייל איך וויל דיר זאגן איין זאך, מען זאגט באלד וועט איר הערן מ'וועט זאגן ביי ראש השנה ביי די סליחות ביי ערב ראש השנה חלילה לך השופט כל הארץ, לא יעשה משפט, דער אייבערשטער טוט גארנישט פאר נאטינג, ער איז א שופט צדק, סאו וואטעווער הי דיד, דער ראש ישיבה האט עס ערליך ערליך ערליך פארדינט, ענד הי שוד האוו נעווער טאוקן דאוס טשילדרען. כ'האב געוואלט זאגן ס'איז אריינגעקומען דא אז ס'איז געשען א ריזיגע פייער אין מאנסי, איז די ערשטע זאך האב איך געזאגט מ'זאל קוקן צו ס'איז דא פייער אינשורענס, ווייל טאמער יא קען זיין אז ס'איז נישט געשען מ'האט עס געמאכט, קענסט דאך אונזער וועג. און נאכדעם האב איך געוואלט זאגן, מענטשן צאלן פֿינף הונדערט טויזנט דאלער פאר הייזער אין לעיקוואוד און אין מאנסי, ס'איז פעפערנע הייזער, קיינער וואלט נישט אריינגעמופט דארט, ס'איז אנבעליוועבל, נאר כלל ישראל נאבאדי איז גאנא סעי עניטינג ווייל מ'וועט צורופן, מ'וועט זאגן מ'וועט צורופן מוסר. און איך וויל ענק דערציילן נאך א מעשה, איך זיץ יעצט, כ'האב געהערט וועגן דעם פייער אין מאנסי האב איך מיך דערמאנט א מעשה וואס איך וויל יעדער זאל עס הערן. עטס קענט זיך אלע מיינע דמיונות מיט אלע מיינע אימעדזשינעישאנס, ס'איז דא א איד וואס ער האט געהייסן רבי יודא אברהם עבער ראזענבערג, ער איז געווען מיין טאטנ'ס ברודער, איז געשטארבן און נאך אינעם יאר, איז למעשה דער איד איז געגאנגען אפשר דרייסיג פערציג יאר נאך געלט, ער האט אויפגעהאלטן וויזשניץ אין ווילימסבורג, ווייל ר' מאטעלע האט עס געוואלט אויפגעבן, ער האט געזען ס'ברענגט נישט קיין פרנסה האט ער אהיימגעשיקט, ער האט אפילו אהיימגעשיקט מיין פעטער'ס קינדער, ער האט דאך געווען אזא געלטס מענטש אז ס'איז נישט דא זיין גלייכן, ער האט אויפגעבויט. וויזשניץ, א געלטס מענטש. עניוועי, וויל איך ענק פארציילן א מעשה. ניין, עטס האטס א טעות, נישט מיין פעטער איז געווען א געלטס מענטש, ר' מאטעלע איז געווען א געלטס מענטש. איז וויל איך ענק פארציילן א מעשה. ר' מאטעלע האט געהאט אין טשערנאבל געווען אזא זאך, אז נישט נאר מ'האט געצינדן לעכט פאר אלע צדיקי הדור יום כיפור, נאר מ'האט געמאכט לעכט אויכעט. מ'האט געמאכט שעוה לעכט ס'זאל זיין ריין. און ס'געווען גרויס און הויעך און לאנג און ס'פלעגט טאפענען. און איינמאל יום כיפור, איך געדענק ווי היינט, איך בין געווען אין מאנסי יום כיפור, און ר' מאטעלע'ס הויז האט אנגעהויבן צו ברענען. איז מיין פעטער ר' יידל עבער אריינגעלאפן אינעם פייער און האט ארויסגעראטעוועט אלע שרצים פון ר' מאטעלען, איך רוף זיי שרצים ווייל זיי טוען דאך גארנישט פאר סאסייעטי, זיי האבן אונטערגעשריבן אויף נחום ראזענבערג, די צוויי עלטסטע שרצים, נישט די די בכור נאר די עלטסטע, סרול האגער המצרי מיט זיין פארשטארבענעם ברודער פנחס שלום, די צוויי בהמות האבן עס געהאלטן וויכטיג זאלן אונטערשרייבן, איז ער געגאנגען, מיין פעטער האט ארויסגעראטעוועט נאך א קינד, נאך א קינד, צוריק אריינגעלאפן נאך א קינד און נאך א קינד, נאך א קינד, נאך א קינד, ער געווען קלוג, ער האט נישט אויסגעלאשן, ווייל מען טאר נישט לעשן יום טוב. בפרט נאך יום כיפור, שבת שבתון, און ער איז אריין געקומען אין בית מדרש, ער איז געווען שווארץ פון קאפ ביז פיס, און מענטשן זענען צוגעגאנגען און זיי האבן געזאגט, גיי וואש דיך אפ, גיי וואש דיך אפ, ווייל די דין איז אז טאמער מ'איז שמוציג מעג מען זיך אפוואשן, ווייל ס'איז נישט קיין רחיצה של תענוג, האב איך אים געשריגן פעטער דאס איז די גרעסטע. די פראסק פאר די מקטרגים, גיי אריין אזוי אין שול שעם דיך נישט, ער איז אריינגעקומען מיט א שווארצן, ער האט נישט געהאט קיין ווייסן קיטל נאר א שווארצן, ער האט ארויסגעראטעוועט אלע שמונה שרצים, און נאכדעם ווען אלעס איז שוין געווען אינדרויסן האט מען געזאגט ר' יידל עבער אלע קינדערלעך זענען שוין אקאונטעד פאר, איז ער אוועקגעגאנגען דאס הויז זאל ברענען, סא אז עטס ווילטס וויסן ווער ס'האט געמאכט וויזשניץ און געבויעט אויסער די געלטער, ער האט זיך מוסר נפש געווען, הוא שמסר עצמו עליו. דאס זאל דיר יעדער פארציילן ווער ס'געדענקט עס איז געווען ווען איך האב חתונה געהאט סגייט בעק עקזעקטלי פארטי סעווען יערס אגאו ס'איז געווען א ביטערער יום כיפור און דעמאלטס האט מען געזאגט פאר ר' מאטל הער אויף מיט די באלאוניס מיט די לעכט ס'האט געברענגט אזויפיל חרבנות הער שוין אויף פארשטייסט און נאכדעם איז געגאנגען סרול האגער המצרי מיט זיין ברודער פנחס שלום מילא פנחס שלום בין איך נישט ברוגז. כ'בין אים נישט מוחל, אבער כ'בין נישט ברוגז, ווייל ער געווען א חסר דעה, איך ווייס נישט צו ער האט געמעגט לייגן תפילין אפילו, ער האט געמעגט מאכן א ברכה להניח תפילין, ער איז געווען א חסר דעה, ער האט געשיקט יידל עבער'ס זון ווען זיין ווייב האט געדארפט גיין אין מקווה, זאל ער זי אויפפיקן פון שטוב און טראגן אין מקווה, דאס איז א חסר דעה דער משוגענער, גיי צו אים צו אין די גאס אמאל, איך פרעג אים פארוואס האסטו אונטערגעשריבן אויף מיר, זאגט ער אונטערגעשריבן, וואס אונטערגעשריבן, ווען אונטערגעשריבן, האב איך געזען איך וועל ענדערשט אויסקומען בעסער, איך וועל אוועקוואקן, וועל איך דעם בהמה אנהייבן מסביר צו זיין אז ער האט אונטערגעשריבן אויף מיר א חרם, עניוועי סאו איי וואקד עוועי. סא דאס וויל איך ענק זאגן, יידל עבער האט א גרויסן כח אין הימל, ער האט געראטעוועט אלע ר' מאטעלע'ס קינדער פון פייער אליינס, ער איז אריין און ארויס אינעם פייער, ביז איינער האט אים געזאגט ר' יידל עבער קען שוין אויפהערן, די עוועריבאדי איז עקאונטעד פאר, און ער האט עס געטון על פי הלכה, ער האט נישט געגאסן קיין וואסער, אז מען טאר נישט גיסן וואסער, דאס הויז זאל פארברענט ווערן. ווען דער משוגענער חסר דעה האט א שידוך געטון מיט ר' הערשעלע ספינקער, האט מען אים נישט געלאזט גיין קיינמאל צו וויזיטן ר' הערשעלע'ן, פארוואס? ווייל מען האט געוואוסט ער איז א חסר דעה. האט געזאגט ער איז מקושר צום זיידן, און דער זיידע געשטארבן האט שוין רבי הערשלע געזען וואס דאס התקשרות איז געווען, און נאכדעם איז נאך געווען דער סקווערער רבי אנגעבאליידיגט ווייל מ'האט אים אנגעטראגן א חיטשער, ווייל זי רבי הערשלע'ס רעביצן איז געווען פון די באקאנטע חיטשער משפחה, ער האט נישט געקענט מוחל זיין אז מ'האט אים פארפירט, דער סקווערער רבי האט דאס געגעבן א סיק דאג, אן אנדער וואלט ארויסגעוואקט אויף. און איך גיי ברוגז אז מען האט אים פארפירט מיט א חיטשער, ווייל אין טשערנאבל זעהט אויס האט מען געהאלטן אז די חיטשערס טויגן איז אז מען האט אים נישט געוואוסט וואס דאס איז חיטשער, נא, מען האט אים שוין פארציילט עפעס א חשש פון עפעס א פרוי וואס מען האט זיך געטראפן ליגן אין וואלד מיט פרעמדע מענער. לאזטס אפ די אלע שטותים, ס'איז איין שטיק גארבידזש די גאנצע זאך, ר' מאטעלע האט פארקויפט א דעדלי סיק פערסאן, קודם איז ער געווען קראנק, ווייל ער איז געווען קראנק, און נאכדעם איז ער געווען מענטלי דיסטורבד, און דער סקווער האט נאך אנגעהויבן צו הויקען ווי א דאג, אז מען האט אים פארקויפט א חיטשער, שוין, אה דאס איז רעבעס, עניוועי. כ'האב געוואלט זאגן נאך אפאר זאכן פאר איך ענדיג שוין, ס'קומט צו נאך און נאך, געדענקסט איך האב ענק פארציילט אז אין בית שמש איז געווען איינער וואס האט געטאטשט צוויי מיידלעך, וועל הי איז נאון ארעדי, מען האט אים אויפגעפיקט און מען האט געזען ער איז שוין געזעסן אין דזשעיל און מען האט אים קוים יעצט ווי נאר ארויסגעלאזט, און שוין איז ער געווען ביזי, געפרעגט קינדער דירעקשאנס ווי מען גייט ווי מען קומט, און געכאפט קינדער און.

פאר יענעם. עניוועי איז מ'האט אים איינגעזעצט און ס'איז לעבעדיג מיטן. איצט נאך א זאך וויל איך ענק זאגן א מורא'דיגע זאך אז ס'איז געווען א ריזיגער פייער און די גננת וואס האט געטשעפעט קינדער איז געווען א ריזיגער פייער צו מ'האט עס אנגעצינדן צו ס'איז געווען דאס איז שוין נישט קיין חילוק צו דער אייבישטער האט גענומען קער צו די מענטשן נעמען שוין קער דעטס נאט א דיפרענס ענימאר. איצט נאכדעם איז דא א וויכטיגע זאך אז זיבן. בחורים פון די ישיבה, אסאך זענען ישיבה בחורים, אסאך זענען שוין חתונה געהאט, האט מען יעצט געכאפט אין דזשערמעני, וואס זיי האבן געהאט גאנצעטע רענצלעך אנגעפאקט מיט אזא זאך וואס דאס הייסט גאס, אכיש מלך גת, דאס מיינט ער איז נישט געווען קיין קעניג אין זיין שטאט, אין די גאס איז ער געווען קעניג. גאס איז זייער א העווי דראג וואס אין רוב מדינות אין די וועלט איז עס אסור אפילו צו אנקוקן עס, נישט נאר צו טרינקען עס צו רייכערן, און דעי חברה האבן קאנעקשאנס צו די גרעסטע אינטערוועלטניקעס. און אונז זאל מען זיי שיקן געלט ווייל זיי לערנען תורה. עניוועי. רבותי, כ'מוז שוין ארויפלייגן דעם האטליין ווייל די טיים איז ראנינג שארט, האטס מיר אלע א פרייליכן א לעכטיגן שבת, און הייבטס אן תשובה צו טון. שקויעך.